א גוטן ערב שבת קודש פרשת קדושים, כ'האב שוין געמאכט שיעורים די וואך, כ'מוז אבער צולייגן אביסל אן עמורדזשענסי, די עף בי איי טוט יעצט רעיד'ן גאנץ קרית יואל עטליכע פלעצער בפרט אויך די פאבליק סעיפטי בילדינג, און זענען דארטן פון ארענדזש קאונטי האבן זיי גענומען די. פאליס זאלן מאכן ווארענטס פאר ארעסטס, און מען ווייסט נישט וואס דאס איז פונקטליך, נאר לויט וויאזוי די צייטונגען געבן איבער אז דאס האט צו טון מיט עפעס א פראגרעם וואס מען האט גע'גנב'עט מיליאנער דאלער אז מען לערנט מיט די קינדער מיט די בחורים קאמפיוטערס, דערווייל נישטא קיין קאמפיוטער, פארקערט מען מאכט גאר א גאנצע צאמקונפט. און מען מאכט אן אסיפה און מען אסר'ט גאר די אלע זאכן, סאו ס'רירט זיך ליידער זייער נישט פאר די פעיווער פון דעם היימישן עולם. יעצט, כ'האב שוין געבעטן אסאך מאל דעם עולם אז דער באשעפער איז מלא כל הארץ כבודו, מען פארט צום הייליגן קאלובער, מען פארט יעצט ס'געווען די יארצייט פון ר' שייעלע פון קרעסטיר, איז געווען יעצט, ביים ציון פונעם הייליגן קאלובער האט מען זיך דארטן ארומגעשלאגן מיטן גוי דעם שומר, דא באקומט ער נישט גענוג געלט און דא איז דא אנדערע זאכן, רבותי, ווען איר פארט אריין אויף אונגארן זענט איר אזוי ווי אין ווירדזשין לאנד, ס'איז נישט דא קיין רעגירונג, ס'איז נישט דא גארנישט, א גוי געט אייך א ווארט אפ דארטן לעבן בית החיים צו אונטן ביים ציון, נעמט ארויס א מעסער און שטעכט דיך אפ אדער ער שיסט דיך, כ'האב שוין אסאך מאל געבעטן, רבותי, די אלע זאכן זאלן זיך שוין אויפהערן. עס זאל צום קברים ס'דא דא, איר וועט פרעגן דעם ר' יונה לאנדא אדער ס'דא איינער אין בארא פארק די המאור די זון פון המאור האט ער קברי צדיקים אין אמעריקע איך בין געווען ביי אים אין זיין קאמפיוטער כ'האב נישט געגלייבט וויפיל צדיקים ס'איז דא דא אין אמעריקע כ'האב געזען אין מעבר יבק שטייט אז מ'גייט צו אן אנדערע שטאט ווען מ'האט צדיקים אין די שטאט ווערן די צדיקים ברוגז פארוואס מ'קומט נישט צו זיי. איך וויל ענק זאגן דעם אמת, איך האב דאך אן אויער צו הערן, מענטשן פארציילן ביי ריבניצער רעבן אזאלכע מאפסים אז איך קען זאגן אפילו ביי בעל שם פארציילט מען נישט אזאלכע מופתים. מענטשן זאגן ממש זיי ווערן געהאלפן פון טאג צו טאג, מורא'דיגע ישועות, משונה'דיגע גרויסע ישועות, דער איד איז געווען א הייליגער איד, ער איז געווען א מסירת נפש איד. סא וואס דארפט עטס ענק מאכן אנגעשטרענגט מיט אסאך געלט מיט אלעם ווען עהה צו פארן אווערסיס ווען עטס האטס דא דעם זעלבן צדיק עטס ווייסט דאך די מעשה מיט יענעם וואס האט זיך געחלומט אז אין קראקע איז דא אן אוצר ס'ער געגאנגען גראבן אין קראקע זעהט אים א איד ווי ער גראבט דארט פרעגט ער אים וואס גראבסטו דא אונטער די בריק זאגט ער כ'האב מיר געחלומט אז אין קראקע איז דא אן אוצר האט ער געזאגט נו אז איך האב מיר געחלומט אז אין ווארשע איז דא אונטערן בוים דארטן אן אוצר, זאל איך גיין גראבן ביי יענעם אין חצר אונטערן בוים? האט ער פארשטאנען אז דאס איז א מעסעדזש אז דער אוצר ליגט נישט אין קראקא נאר ליגט גאר ביי זיך אינדערהיים אין ווארשע. ביי אונז אינדערהיים דא אזויפיל צדיקים, מען קען פארן, מען קען פארן איש וביתו, מען קען זיך ענדזשויען אויף די ריידס, מען קען פארן אויף א שיינעם שטראז ביז באפעלאו, און אין באפעלא איז דא גראדע א מקווה אויכעט, לובאוויטש האט א מקווה, זיי געבן עס דיר פאר פֿינף דאלער קענסטו דיך דארט טובלען, ס'איז אזוי שיין צוגעשטעלט אלעס, מען דארף מען פארן צווישן די רוצחים, אמאל געפארן מיט ר' מענדל רייכבערג אין פוילן, איז געקומען א גוי צום באס און ער האט גענומען א שירעם און ער האט געגעבן אזא שטרעק אויס דעם שירעם און געוויזן טררררררררר מיט אזוי ווי א מאשין גאן ער וואלט אונז אלע אפגעהארגעט מיט איין מאשין גאן, מען ווערט סטאק ביינאכט אהער מיט אהין, רבותי מען דארף אנהייבן צו טראכטן אביסל תכלית. יעצט לאמיר גיין ווייטער. יעצט כ'האב געוואלט זאגן אז ס'איז דא א מודעה עירונית מספר נאמבער דרײַ, חק עוזר מספר אַכצן, הנידון, מכירת בשר עיזים וגמלים, עטס געדענקט איך האב ענק אלץ געזאגט מען פארקויפט בשר חמורים און שפנים און גמלים האט יעדער געזאגט נחום ראזענבערג פאנטאזירט פאנטאזירט פאנטאזירט, כ'האב ענק אפילו פארציילט ס'איז געווען א רב איך האב אים קענען געלערנט אין ארץ ישראל, זיין טאטע איז געווען א רב פון עפעס א שטעטל וואס האט זיך געגרעניצט מיט העלפט אראבער, ערגעץ לעבן זכרון יעקב, זאגט ער מיר אז ס'איז געווען דארט א וועטערנעריען דאקטער פון די מדינה און ער האט אלעס געלאזט אריינלייגן אין די היימישע פליישן, ווייל ווען מ'האט אים געפרעגט פארוואס לאזטו דאס צו האט ער געזאגט פאר דעם רב הער אויס, זיי, די אראבער ווייסן וואו איך וואוין, מארגן קומען זיי ביינאכט און זיי הרג'ען מיך. און איך זאג ענק די גאנצע צייט וואס מען לייגט אריין, ס'פייגערט אפ א קעצל לייגט מען עס אריין אין די פלייש, מען מאכט די געמאלענע שניצל. יעצט שטייט דא אזוי הנידון, פון וואס רעדט מען דא? מכירת בשר עיזים וגמלים, מען פארקויפט ציגן און קעמלעך. באישור נציב מחוז הדרום, מען געבט א געהעריגן פערמיט אז מען זאל קענען, די מחוז הדרום הייסט דארט די געגנט אין דרום, ניתנה בזה, פקודה, האבן געגעבן א באפעל, זיי געבן אן אישור מען מעג פארקויפן, אדער זיי געבן א באפעל, כל קצב המוכר בשר עיזים וגמלים, דער וואס ער פארקויפט סיי ציגן און סיי קעמלען, יסומן זאל ער מאכן א צייכן באופן ברור על ידי שלט, זאל מאכן מיט א סיין זאל ער מאכן א פונקטליכן צייכן, את מין הבשר הזה פון וועלכע ער פארקויפט, ער פארקויפט דאך ביידע, דארף מען מאכן א פונקטליכן שלט וואס מען פארקויפט.

כ'האב ארויף געלייגט א ווידיאו און כ'לייג עס ארויף אויך דא אויפן האט ליין, עס איז אינגאנצן ארויף מיטוואך פארטאגס און ס'קומען אריין קאלס פון די גאנצע וועלט, ווארלד ווייד, ס'איז אנבעליוועבל, ס'איז ארויף געגאנגען אויפן יוטוב. דער עולם מיינט מ'עט זיך קענען אזוי ארום שפילן, מ'נעמט אזא מנהל א חזר און מ'לאט אים. מ'לאט אים דארטן פארוואס? ווייל אדער ווייל מען האט מורא פאר א לאוסוט, אדער ווייל מען האט מורא אז דער מנהל ווייסט אזויפיל אינפארמעישן אז טאמער ער נעמט זיך רעדן וועט עס זיין א חרבן. כ'האב אויך געוואלט מעורר זיין דעם ציבור אז ס'איז דא א נייע געזעץ, ס'גייט אריינקומען אין אפעקט דעם אנדערן חודש, ווייל מענטשן פארן דאך זייער אסאך ארום, אז דו גייסט דורך אן איזי פעס טאל און דו באצאלסט נישט פינף מאל אין אכצן חדשים, נעמט מען דיין רעדזשיסטרעישאן פון די קאר און מען סוספענדעט עס, דו האסט נישט קיין קאר מער. יעצט איז דא נאך א זאך, ס'איז דא אסאך פלעצער, למשל די טרייבארא ברידזש נעמט שוין נישט אן נאר איזי פעס, יעצט איז דא מענטשן וואס האבן נישט קיין קאר א גאנץ יאר, זיי דינגען א קאר אויפן זומער צו זיי דינגען אויף א וואך צי אויף צוויי וואכן, זיי פארן אביסל וויקעישן, זאלן וויסן אז ס'איז דא דא פלאץ אין סטעטן איילענד וואס מען קען אריין שיקן, אדער מען קען אהין גיין, מען קען זיך מאכן אן איזי פעס, מען לייגט אריין לאמיר זאגן פופציג דאלער אדער. הונדערט דאלער, נאכדעם אפדעיטן אריינלייגן מער געלט קען מען אויף זייער אסאך פלעצער אויפן ראוד אבער מען מוז לכתחילה קויפן אזא קארטל און דו דארפסט צו זאגן אז געווענטליך האסטו נישט קיין קאר. אמעריקע ווערט שטרענגער ביי די דעי. יעצט כ'האב געוואלט נאך אזאך מעורר זיין, ס'איז דא אזויפיל קעיסעס נעבעך וואס מען איז מטמא אידישע קינדער, ס'איז ממש נישט צום גלייבן, איך האלט אז מען דארף מאכן א ספעציעלע תפילה, יעדע פרוי ווען זי גייט צינדן לעכט זאל מאכן א תפילה, צווישן די תפילות וואס זי זאגט, זאל זי בעטן דעם אייבערשטן אז די קינדער זאלן זיין אפגעהיטן און די חזירים זאלן נישט האבן קיין שליטה אויף זיי, נישט די רבנים און נישט די רעבעס, נישט די עסקנים, ווייל ס'איז ממש געווארן א מגיפה. יעצט איז דא איינער א פעדעפיל ער הייסט אפרים האראוויץ, ער האט מאנס געווען אפשר צוואנציג בחורים פון לעלוב מיט אסאך יארן צוריק, און דער לעלוב'ער רבי ר' שמעון האט געזאגט אז מ'זאל נישט גיין צו די פאליס, איז יעצט איז דא סיינס אין ארץ ישראל, שטעל דיר פאר וואו מען האלט אז דער מנוול ער מאכט גאר א נייע זאך, טאמער איז דא בחורים וואס האבן פראבלעמען און זיי ווילן זיך אויסרעדן האט ער גאר אן אפיס פאר זיי, און אזוי גייט עס ליידער. ס'איז דא יעצט אויכעט א פרשה וואס מען האט איינער האט מכשיל געווען א קינד און ער איז געווארן אביסל בארירט און ס'איז גארנישט און די רבנים לאזן נישט גיין צו די פאליס. יעצט ס'איז דא א אינגערמאן וואס ער הייסט יונה שיער, ער איז פון מודיעין עלית, אים האט מען איינגעזעצט אייערנעכטן ווייל ער איז געגאנגען אויף הפגנות קעגן די וואס זיי נעמען ישיבה בחורים אין מיליטער, וואס איז געווען דער סוף? אזוי ווי ביי די מעשה מיטן הייליגן תנא רבי עקיבא און מיט רבי יהודה בן גרים, זיי האבן זיך ביידע געטראפן אין די זעלבע תפיסה, האט ער געזאגט אשריך רבי עקיבא שנתפסת על דברי תורה, אוי לך רבי יהודה שנתפסת על דברים בטלים. למעשה איז דא אויכעט אזוי, שטעל דיר פאר ער גייט נעבעך, ער פראטעסטירט מען זאל נישט נעמען בחורים אין מיליטער, און מ'האט אים אויפגעפיקט און מ'האט אים געטראגן אין די תפיסה, וועם וועם טרעפט ער אין די תפיסה? היהההההההה ער טרעפט זיין משגיח, עטס געדענקטס כ'האב ענק געזאגט ס'איז געווען א משגיח וואס מ'האט אים אויפגעפיקט פאריגע וואך? כ'האב ענק געזאגט ער הייסט מקלף, און ער איז דאך געווען דער משגיח. פון א ישיבה וואס פון איינע פון די חשובסטע ישיבות אין בית וגן און ער האט געטוהן מעשה סדום'ניס מיט די בחורים האט מען אים אויפגעפיקט כ'האב ענק פארציילט פאריגע וואך כ'האב ענק אויך געזאגט אז ער איז א ברודער פונעם חבר הכנסת אורי מקלף פון די אגודת ישראל בקיצור דאס איז שוין אן אלטע מעשה מ'האט אים אויפגעפיקט און ער זיצט שוין. למעשה איז אזוי, דער יונה שייע קומט אריין אין תפיסה, וועם טרעפט ער? ער האט געטראפן דעם משגיח פון זיין ישיבה, וויי געשריגן, פרעגט ער אים משגיח וואס טוסטו דא? ער האט שוין געוואוסט, ער האט זיך נאר געמאכט אזוי טעמיש. בקיצור, דער יונה שייע זאגט אז דער משגיח זיצט און לערנט א גאנצן טאג משניות זרעים, ער האט אסאך זרע געטאטשט, און ער וויל אפילו נישט רעדן מיט קיינעם, ער איז אינגאנצן, יעצט איז ער ווי מען זאגט אויסגעטון פון אלע צרות. יא, מען טראגט דיך אריין אין תפיסה, לעבן אין ריאליטי. ס'איז יעצט אויך דא א מעשה אין ניו יארק, א בחור, מען האט אים געוואלט איינזעצן ווייל ער האט געטאטשט אן אנדערן בחור, ער האט דערציילט פארן סייקיאטריסט, איז די רבנים לאזן נאכנישט. אלרייט, מען וועט זיך נעמען איבער זיי אויכעט, עז טיים גאוז ביי. סרויל האגער המצרי לאזט נישט. כ'וויל דיר זאגן איין זאך, סרויל האגער המצרי, ער האט זיך יעצט עפעס צוקריגט אויכעט מיט איינעם, מען האט נישט געזאגט קיין נאמען, אבער מען ווייסט ס'איז דא עפעס איינער פון וויזשניץ, וואס ער האט אזא בין אדם לחבירו און בין איש לאשתו אביסל חיזוק מיט אלעם. יעצט סרויל האגער טוט דאך דאס, די איינציגע זאך וואס ער איז ער לערנט אויס חתנים, מער פון דעם האט ער דאך נישט, נאכדעם אז מען קריגט זיך א מאן און ווייב ווייסט ער דאך נישט וויאזוי צו מאכן שלום ווייל ער אליין האט קיינמאל קיין שלום בית נישט געהאט, איז ווערט ער דזשעלעס אז אן אנדערער טוט עפעס, האט ער געזאגט א דרשה ברבים מען זאל נישט אויסהערן דעם האטליין, נישט מיינס, דער וואס ער געבט וועגן שלום בית, איך ווייס וועמען ער האט געמיינט. נאר איך וויל נישט זאגן ווייל טאמער עס איז עדות שאי אתה יכול להזימה, כ'זאג נישט נאר א זאך וואס דאס איז קאנקרעט. עניוועי, די גאנץ וויזשניץ, ווען זיי האבן א פראבלעם גייען זיי צו דעם, ער איז דארט א שטיקל דיין. איז יעדער איז אנגעבלאזן אויף דעם סרול האגער. האסט דאך געזען, ביסט דורכגעפאלן ווען דו האסט דיך געטשעפעט מיט נחום ראזענבערג. נחום ראזענבערג איז נישט אזא גרויסער פיגור ווי יענער, ווייל יענער איז א דיין וואס ער פסק'נט יארן לאנג מראות פאר אינגעלייט. איז ווי גייסטו צו טון אזא זאך? דו זעסט ביסט טיף אין דר'ערד, דו זעסט ביסט נישט אנגעקומען אין ערגעץ, האסט געכאפט ביזע בזיונות, עד כדי כך אז די חברה וואונדערן זיך ווער דיין יועץ איז, דו מוזט האבן א משונה'דיגן צודרייטן יועץ. כ'מיין ווען זאלסט נעמען דאנעלד טראמפ פאר דיין יועץ וואלסטו בעסער געפארן, ער איז אויך גוט צודרייט. סאו וואס טוסטו אזאלעכע זאכן? ס'איז אנבעליוועבל. יעצט איך וויל זאגן נאך א זאך, איך נעם נישט קיין אחריות אויף וואס איך זאג יעצט, כ'האב געזעהן היינט חזקאל טייטלבוים גיין אין די גאס, און כ'מיין כ'האב געזעהן פון די ווייט, ער האט זיך אוועק געדרייט און אוועק געוואקט, ער האט נישט געוואלט איך זאל אים זעהן, איך מיין אז ער האט געטראגן די טאשקע פון אליהו מלאך הברית, אזוי מיין איך. סאו קען זיין ס'איז נאך דא עדיין יש משוגעים שמחכים על קברו שיעמוד לתחייה, ס'איז נאך דא משוגעים וואס זיי נעמען אים אדער דווקא צו טוהן נחום ראזנבערג אדער א משפחה זיינער, נאר טאמער נעמט עטס אים זאלט עטס זאגן איין זאך מאך כאטש נישט קיין מציצה בפה, טראסט אים נישט. אז ער האט געקענט קישן א פרעמדע פרוי און ער געקענט מיט איר וואוינען, ווער ווייסט וואס נאך ער טוט. זאלט זייער וואטשן און זיין געווארנט. שוין, דאס האב איך נאר צוגעלייגט אביסל אן עמורדזשענסי, אבער ס'קומט נאך א פיינער לאנגער שיעור אם ירצה השם. כ'האב געוואלט אנהייבן מיט א מורא'דיגע זאך, קודם די בחורים האבן אויסגעהערט מיין האטליין די עמורדזשענסי אויף קעסטל נײַנטי עיט און זיי האבן אנגעהויבן אזוי צו באדאנקען אבי ס'דא איינער וואס ער נעמט זיך אן פאר זיי אבי ס'דא איינער וואס ס'רעדט פאר זיי, זיי פילן זיך אזוי אונטער דרוק פון די מגידי שיעורים און פון די הנהלה, מען קען מיט זיי טון וואס מען וויל און ס'איז נישט דא נאך וועם צו רעדן, ס'איז א שאנדע וואס גייט פאר, עטליכע בחורים האבן געוויינט צו מיר, כ'וויל יעדער זאל אויסהערן קעסטל ניינטי עיט, עט עטס קריגן א א שטיקל ידיעה וואס ס'גייט פאר, אלע תלמוד תורה'ס זענען אנשטעקיג מיט זנות, אלע ישיבה קטנות און ישיבות, און דארטן שיקסטו אריין דיינע קינדער, ס'איז א שאנדע. ס'דא יעצט אין מאנסי ווידער איינער, א בחור, אווערדראגד, או די, ער געשטארבן, אכצן יאר אלט, אזא שיינער זיסער בחור, מ'האט געקענט ווען פון אים זעהן זייער אסאך נחת, ער הייסט ליכטענשטיין, דעם פסח איז געווען א מיידל פון איין און דרײַסיק יאר אלט, זי, זי איז געשטארבן דא אין ווילימסבורג או די, א וואך פאר פסח איז געווען נאך א בחור וואס איז געשטארבן פון או די, די בחורים האבן א שאלה צו די טאטעס, טאטע אונז וויל מיר זיך עפענען פאר ענק. אונז וויל מיר ענק אויסזאגן ווי אונז האלט מיר און ביי וואס אונז האלט מיר, וויפיל זנות און וויפיל דראגס אונז האב מיר שוין דורך געגאנגען, נאר וואס, זיי האבן מורא פארן טאטן, זיי האבן מורא די טאטע וועט זיי נאך אנפראסקענען און ער וועט גארנישט טוהן, זיי מוזן האבן העלפ, רבותי ס'איז נישט קיין דזשאוק, ס'איז ממש א שרעק. ס'ווערט געברענגט אין עיין יעקב, אין מסכת עבודה זרה דף ג עמוד א', ווערט געברענגט אז רב יהודה אמר רב זאגט ס'איז דא צוועלף שעה א טאג, די ערשטע דריי שעה איז דער אייבערשטער זיצט און לערנט תורה, די צווייטע דריי שעה זיצט דער אייבערשטער און ער דן די גאנצע וועלט, ווען דער אייבערשטער זעט אז די וועלט איז מתחייב בדין, שטעלט ער זיך אויף פונעם כסא הדין און זעצט זיך אויפן כסא רחמים, די דריטע דריי שעה.

געזאגט, עם בריותיו משחק, דער אייבערשטער האט הנאה פון מענטשן, דאס איז וואס דער אייבערשטער האט הנאה, פרעגט אבער די גמרא אלא מאי עביד ביה, וואס טוט דער רבונו של עולם אין די לעצטע דריי שעה, ס'איז דאך דא דריי זעקס נײַן צוועלף, זאגט ער רביעית אין די פערדע דריי שעה יושב ומלמד תורה לתינוקות של בית רבן, דער אייבערשטער זיצט און ער לערנט פאר תורה פאר די אידישע קינדערלעך, שנאמר את מי יורה דעה ואת מי יבין שמועה גמולי מחלב עתיקי משדים למי יורה דעה צו וועמען לערנט דער אייבערשטער תורה למי יבין שמועה צו וועמען לאזט ער הערן זיינע רייד לגמולי מחלב פון די וואס מען האט זיי אראפגענומען פון די מילך ולעתיקי משדים וואס מען האט זיי אוועקגענומען פון די בריסטן זאגט רש"י שמתו כשהם קטנים קינדערלעך וואס זיי שטארבן ווען זיי זענען יונג זיצט דער אייבערשטער כביכול און ער לערנט מיט זיי תורה יעצט. פרעגט די גמרא און מקמי דלחרוב בית המקדש, פאר ס'איז חרוב געווארן דאס בית המקדש, דהוה שוחק לפני הקדוש ברוך הוא, וואס דאס איז געווען וואס דער אייבערשטער האט זיך געפריידט דערמיט. תינוקות מאן הוה מיגמר להו, ווער האט געלערנט מיט די קינדערלעך? ווייל דער אייבערשטער האט דאך געווען ביזי זיך פרייען מיטן בית המקדש מיט די עבודה וואס דארט איז פארגעגאנגען, זאגט די גמרא איבעית אימא מטטרון דער מלאך מט"ט, איבעית אימא הא והא הקדוש ברוך הוא עביד, אז דער אייבערשטער האט געטוהן ביידע. יעצט מען קען זעהן ווי ווייט דער אייבערשטער האט ליב די קינדער אז ער לערנט מיט זיי פונקט אזויפיל תורה וויפיל ער לערנט אין די ערשטע דריי שעה מיט די גרויסע תלמידי חכמים, דער אייבערשטער זיצט און לערנט תורה. יעצט דער הייליגער חתם סופר אין די דרשות חלק ג' דרוש לראש השנה זאגט אז ביים אייבערשטן דאך נישט שייך ער לערנט תורה וואס ער חזר'ט איבער וואס ער קען שוין ער האט מורא חלילה זאל נישט פארגעסן ס'איז דאך א דער אייבערשטער איז דאך לא איש קל און חידושים איז אויך נישט שייך ביי אים ווייל אלעס ווייסט דאך דער אייבערשטער נאר די פשט איז אז ער געבט אריין פאר די ערליכע אידן די תלמידי חכמים וואס זיי פלאגן זיך דא אויף תורה געבט ער אריין יעדן ער זאל משיג זיין לויט וויפיל ער פלאגט זיך יעצט די דריי שעה, די ערשטע דריי שעה וואס ער לערנט מיט די תלמידי חכמים, איז די לעצטע דריי שעה איז לערנט ער מיט די קינדער, שטעל דיר פאר ווי דא טוט זיך, ווי ווייט דער אייבערשטער האט ליב די קינדער און וואסערע א תורה ער לערנט מיט זיי, אזוי פונקטליך וויפיל ער לערנט מיט די גרויסע תלמידי חכמים. יעצט דער זוהר הקדוש אין פרשת פקודי, דף רמ"ח עמוד ב זאגט, אז ווען ס'קומט שבת אדער ראש חודש, ווייזן זיך די אלע נשמות פון די קינדערלעך פארן אייבערשטן, און מיט דעם וואס דער אייבערשטער קוקט אויף זיי און ער פרייט זיך מיט זיי, ווערן זיי געבענטשט פונעם אייבערשטן, און די אלע שלעכטע צייטן וואס דער בעל דבר איז מקטרג ס'זאל קומען חלילה אויף די וועלט, דער אייבערשטער קוקט אויף די קינדערלעך און ער האט רחמנות אויף די וועלט. מיט דעם טייטשט דער זוהר הקדוש אם לא תדעי לך היפה בנשים, זאגט דער זוהר הקדוש וואלט דאך געדארפט שטיין אם לא תדעי היפה בנשים. וואס איז דער לשון אם לא תדעי לך? זאגט דער זוהר הקדוש אז טאמער דו וועסט נישט וויסן ביי דיר אליין וויאזוי זאלסטו דיך מחזק זיין אין דעם גרויסן גלות און וויאזוי דו זאלסט דיך קענען שטארקן אז טאמער א קינד שטארבט חלילה אין די יונגע יארן איז צאי לך זיי דיך מחזק דו זיי דיך מחזק בעקבי הצאן מיט די תינוקות של בית רבן וואס לערנען תורה וואס זיי זענען די עקבי הצאן, זיי זענען די עקבים פון די צאן קדשים פון כלל ישראל, און אין דעם זכות פון הבל פיהם של תינוקות של בית רבן וועט אויף כלל ישראל ארויפגיין א גרויסע השפעה פון אלעס גוטס, און טאמער איז נאכנישט גענוג דער זכות פון תינוקות של בית רבן, ורעי את גדיותיך, זאלסטו נעמען די זכותים פון אידישע קינדער וואס זיי זייגן נאך, פון די בריסטן פון זייער מאמענ'ס יונקים משדי אמם, און זענען אוועקגעריסן געווארן, און זענען אוועק פון די וועלט, די זכות פון די תינוקות, דאס איז א מזבח כפרה, און זייער זכות איז זייער גרויס, אז זיי גייען אריין צו די ישיבה של מעלה פון הקדוש ברוך הוא, און דער אייבערשטער לערנט מיט זיי תורה. יעצט קומט אויס אז ס'איז דא צוויי ישיבות, איינס איז. פאר בחורים און וואס זענען שוין געווען בחורים, און איינס איז פאר קינדערלעך וואס זיי זייגן פון די מאמע, די צוויי עקסטערע ישיבות, יעצט די ישיבה פון די קינדער זאגט דער זוהר הקדוש דאס איז העכער פון די ישיבה פון די מלאך מט"ט אדער די ישיבה וואס דער אייבערשטער האט יעצט נאכן חורבן בית המקדש, ס'איז נאך אסאך העכער. וועגן דעם זאגט דער זוהר הקדוש עס שטייט על משכנות הרעים, דאס איז נאך העכער, דאס איז די העכסטע וואס איז דא פון די קינדער וואס זיי שטארבן. יעצט זאגט דער זוהר הקדוש אין פרשת משפטים, והנה דמעת העשוקים, דאס איז א פסוק אין קהלת קפיטל ד' פסוק א', אז די טרערן פון די קינדער זענען מגין אויף די וועלט אויף די לעבעדיגע, און ס'איז אזא הויעך פלאץ אז אפילו צדיקים גמורים קענען נישט צוקומען דארט, און נאר דער אייבישטער אליינס. לערנט מיט זיי און ער באהעפט זיך צו זיי, און ער פירט זייער ישיבה, ער איז דער ראש ישיבה, און אויף דעם זאגט דוד המלך אין תהלים אין קאפיטל ח' פסוק ג' מפי עוללים ויונקים יסדת עוז, און שפעטער אין יענעם זעלבן קאפיטל שטייט למען צורריך להשבית אויב ומתנקם, יעצט וואס איז דאס די דמעת העשוקים, וואס איז די טרערן פון די קינדערלעך וואס זענען נעבעך פארווארפן געווארן יונגערהייט אויף יענע וועלט, און זיי וויינען צום אייבערשטן. יעצט, ס'איז דא א ספר מעבר יבק, דאס האט צו טון מיט די זאכן וואס מען טוט פאר א נפטר, איז דא אין שפתי צדיק פרק ו', ברענגט ער צו דעם זוהר הקדוש, שרייבט ער אזוי, והתינוקות האלו שאמרנו, די יונגע קינדערלעך, וואס זיי זייגן נאך פון די מאמען און זיי שטארבן, מורידים דמעות, וויינען, ואומרים, און זיי זאגן, מרא עלמא, באשעפער פון די וועלט, מה פשענו בזה, וואס האבן מיר אונז געזינדיגט? און ער זאגט נאך מער, ועוד, אז א תינוק בן יומו, דחב וואס ער האט געזינדיגט, עבדין ביה דינא, א יונג קינד, נאך אלט א יאר, א טאג איז ער אלט, אפילו נישט א יאר, און דער אייבערשטער מאכט מיט אים א דין א משפט אזוי ווי ער וואלט געווען א גרויסער מענטש, זאגט ער אבער דאס איז וועגן דעם ווייל דער אייבערשטער זאגט, דכתיב אני היום ילדתיך, דער אייבערשטער זאגט עטס זענטס מיינע קינדער, און דאס אלעס וואס איך האב פאר ענק געטון האב איך געטון פארן קיום העולם און פארן קיום פון כלל ישראל. ואינון און זיי הם אותן דמסתלקי מעלמא בחיובא אביהן, זיי גייען נעבעך אוועק פון די וועלט ווייל זייער טאטע האט געזינדיגט, דמעה דלהון מגינים על החיים, זייערע טרערן טוען שיצן אויף די לעבעדיגע, ויש להם מקום, זיי האבן אזא פלאץ אפילו צדיקים גמורים אינם עולים לשם, אפילו צדיקים גמורים קענען נישט דארט צוקומען. יעצט איז דא א ספר נשמת חיים פון איינער וואס האט געהייסן החכם מנשה בן ישראל, ער ברענגט אין מאמר השני פרק ב', אז מען קען זען ווי הויך נשמות ישראל זענען, אז אפילו די תינוקות האבן דאך נאכנישט געטון קיין מצוות און מעשים טובים, זיי האבן נישט געטון קיין זינד, זיי האבן אבער נישט געטון קיין מצוות און מעשים טובים, און וויאזוי קענען זיי צוקומען צו די העכסטע פלעצער פון גן עדן? ווייל די נשמות ישראל איז אזוי הויך. רבותי, די מצב איז שרעקליך און ביטער. ס'איז שרעקליך. ס'איז שוין דא היינט קינדער וואס זענען אלט צען און עלף יאר און זענען אויף דראגס. ס'איז דא א פלאץ אין בארא פארק, איך וויל נישט זאגן וואו ווייל איך וויל דאך נישט געבן קיין אדרעסן, מען זאגט מען קען דארטן אריינגיין און מען קען קויפן געהעריג דראגס, מען באצאלט און מען וואקט ארויס. און א איד האט מיר געזאגט עד ראיה, ס'איז דא בחורים פון צען און עלף יאר דרייען זיך דארט, זיי קומען אריין און ארויס און מען קויפט און מען ברענגט און מען טראגט. ס'איז א חורבן וואס ס'גייט פאר, איך זאג ענק רבותי לאמיר זיך נעמען אין די הענט אריין, אונז פארלירן מיר אזויפיל קינדער, ס'האט זיך אנגעהויבן ווען איך האב געזאגט הושיעה את עמך דראגס האט עטץ געלאכט, עטץ ווייסט וויפיל קינדער אונז האמיר פארלוירן פון דעמאלטס ביז יעצט די פאר יאר, און דאס אלעס האט מען געקענט ווען ראטעווען. און די בחורים קאלן מיך אפ און זיי זאגן רבי נחום ווען וועט אונזער טאטע זיך אראפזעצן און אויסהערן אונז וויל מיר אים זאגן דעם אמת ווי אונז האלט מיר אונז וויל מיר נישט אזוי לעבן דאס איז נישט געלעבט דאס איז גארנישט ווי וואנא בי אפען אבאוט איט און יעט די עלטערן געבן זיי נישט קיין טשענס א בחור קומט אהיים און ער זאגט פארן טאטן טאטע כ'בין ליידער פארכאפט אין דראגס און אין זנות, די טאטע געט אים א פראסק, דו מנוול זיי שטיל, דער בחור דארף דאך העלפ, נישט ער איז נישט קיין מנוול, ער איז נעבעך אדורכגעפאלן, און ס'איז א שאנדע, מיט דעם איז שוין די גויאישע וועלט בעסער ווי די אידישע וועלט, ווייל אין די גויאישע וועלט ווייסט מען דערפון, מען לערנט עס אין סקול, איך האלט מען דארף אין יעדע תלמוד תורה מאכן א קלאסרום, און לערנען מיט די קינדער וואס דאס איז דראגס און ווי שעדליך דאס איז. ס'דא דער מאסטער. ער וויל מען זאל לערנען אלע גוי'אישע זאכן. כ'האב געזאגט איך בין נישט קיין גרויסער חסיד פון דעם ווייל מען קען ביי די זעכצן יאר געבן קלאסן מען זאל דורך גיין די GED און אז מען גייט דורך די GED קען מען גיין ווייטער אין סקול און קאלעדזש און זיך טרעפן א פרנסה מיטן אייבערשטנ'ס הילף. דארף נישט וועגן דעם אנברענגען די שענסטע יארן פון א בחור. אבער דראגס זאל מען יא לערנען. אויף דעם זאל מען מאכן צוויי מאל א וואך א קלאס און ווייזן די פיקטשערס וויאזוי ס'זעט אויס די אלע זאכן. שטעל דיר פאר, ס'דא א בילד ווי ר' חיים קניבסקי זיצט אינאיינעם מיט זיין שוואגער ר' יצחק זילבערשטיין דער פון רמת אהרן, בקיצור זיי זענען געזעסן אינאיינעם און זיי האבן בודק געווען אזא בינטל פון די מאריוואנע וואס מען וואקסט אן פאר מענטשן וואס האבן קענסער און זיי האבן מורא'דיגע יסורים, געבט מען זיי אביסל פון די סחורה אז זיי זאלן זיין אביסל היי. איז למעשה זענען זיי געזעסן די צוויי גרויסע גאונים די שר התורה ר' חיים קניבסקי מיט זיין שוואגער ר' יצחק זילבערשטיין און מען האט אים געפרעגט א שאלה צו דאס איז נישט קטניות וואס מען טאר עס נישט נוצען פסח יעצט ר' חיים קניבסקי האט געזאגט פאר זיין שוואגער ר' זילבערשטיין אז ער זאל מאכן הויעך א ברכה און ער זאל אים מוציא זיין מיט די ברכה און ער האט טאקע אזוי געטוהן געמאכט הויעך ברכה א בורא מיני בשמים און ער האט מוציא געווען רבי חיים קניבסקי און ביידע האבן געשמעקט, בקיצור איז געווארן א גאנצער מדובר, האב איך געזאגט אויף מיין האטליין פאריגע וואך אז מען דארף דאס נישט טון ווייל קודם כל דארף מען דאס נישט זען די גאנצע וועלט אז ס'איז דא אזא זאך און צווייטענס, די רבנים זענען גאוני התורה און זיי זענען נישט פארמישט אין די נידי גרידי'ס און זאכן וואס ס'גייט פאר אין די עניני רפואה און צו מען דארף אויף דעם מאכן א ברכה. עניוועי, ס'איז נישט גוט אז ס'קומט ארויס אין די גאס. איז דא א מענטש וואס ער הייסט בנימין גארלין וואס ער האט שוין אמאל געסוט דעם הרב עובדיה יוסף'ס זון, ער האט כסדר געגאנגען צו די פאליס, ער האט געוואלט איינזעצן די רבנים, קיצור יעצט איז ער געגאנגען צו די פאליס און ער האט געוואלט מען זאל איינזעצן ר' חיים קניבסקי מיט זיין שוואגער ר' יצחק זילבערשטיין, פארוואס? ווייל זיי האבן צוטוהן מיט דראגס, זיי האבן חשיש אויפן טיש. עניוועי, למעשה, די פאליס האט זיך דאך אויסגעלאכט, איר פארשטייט, מען ווייסט ר' חיים קניבסקי האט נישט צוטוהן מיט דראגס און זיין שוואגער ר' יצחק זילבערשטיין אויך נישט, און מילא האט מען עס ארויסגעלאזט, אבער קודם איז געווען א שטינק אין אלע גאסן און אין אלע צייטונגען, און די זאכן פעלט אונז נישט אויס. דאס וואס איך זאג די גאנצע צייט, מען דארף וואטשן וואס מען טוט, ס'איז דא א איד דער הייסט ר' חזקאל רוט, ער וואוינט אין בארא פארק, ער איז קארלסבורגער רב רופט ער זיך, עכ"פ, ער האט געהאט א הארץ אטאק, און ער איז ווי מען זאגט שוין נישט געווען אויף דעם עולם, מ'האט אים געגעבן די מאשין ער זאל אטעמען, און מיט די צייט האט ער זיך צוריק געכאפט און ער איז צוריק געווארן ווי מען זאגט ר' חזקל רויט. עס קען זיין וועגן דעם שלאגן זיך זיינע צוויי זין אויף די ירושה, ווייל ער איז שוין געווען טויט. וועלעכע קינדער גייען זיך שלאגן בחיי אביו אויף די ירושה? חזקל רוט'ס צוויי קינדער, ביידע זענען רבנים, שלאגן זיך אויף די ירושה, פארוואס? ווייל ביי זיי איז שוין דער טאטע געווען טויט, און ממילא אז ער איז טויט, איז דארף מען זיך שוין צוטיילן מיט די ירושה. ס'איז געווען אמאל איינער האט געהאט א שוויגער, זי האט געהאט אסאך געלט, און זי האט אים גארנישט געגעבן, קיצור איינמאל זאגט זי כ'פיל מיך נישט גוט, ברענג שנעל א סידור'ל כ'זאל קענען זאגן קרישמע, און ער ליינט מיט איר קרישמע, אלעס. און נאכדעם איז איר בעסער געווארן, זאגט זי ברענג מיר אביסל וואסער, זאגט ער, שוויגער, נאך קרישמע רעדט מען שוין נישט אויס, שטייסט אזא פנים האבן די היינטיגע קינדער, עניוועי לאמיר צוריק גיין צו חזקל רוט. ער נעמט שוין אויף מענטשן, בפרט נאך רבנים, ווען זיי קומען אים ווי מען זאגט צואווינטשן, איז למעשה איז לויט ווי מען זאגט, איך מיין איך בין נישט געווען דארט נאר ס'איז אבער געווען באשריבן אין די אלע תורה. תורה דזשורנאלס, חזקל רוט האט געפרעגט זיין פרוי צו זי וויל נישט נאכאמאל אז ער זאל זי מקדש זיין, ווייל אזוי ווי ער איז דאך שוין געווען א טויטער, ממילא דארף מען נאכאמאל מקדש זיין די פרוי. יעצט עס איז נישט קיין געלעכטער, אין תרומת הדשן ווערט געברענגט די תשובה, ס'איז א באקאנטע תשובה. יעצט, כ'האב אמאל שוין געזאגט אויפן האטליין, כ'האב דערציילט א מעשה, ס'איז געווען א איד, וואס דער איד, איז געווען א בחור אין ווין, אין וויענע, אין אוסטריע, און דער ראגאטשאווער גאון האט אויכעט עפעס געהאט א הארץ אטאק, און מ'האט אים אריינגעברענגט אין שפיטאל אין ווין, און ס'איז געווען די זעלבע אזוי ווי דא, מ'האט געגעבן געוויסע מעדיקעישאנס, און מ'האט געקענט אויפלעבן די הארץ, ס'איז שוין געווען די מער סאפיסטיקעידעטע צייטן דעמאלטס ווען דאס איז געווען, אין די ניינטין טוירטיז ערגעץ. בקיצור, און ער געווען א בחור, איז ער געשטאנען ביי זיין בעטסייד, זיך נישט אוועק גערירט, און איין טאג זענען געקומען אלע גדולים פון ווין אים קאנגרעדזשולעיטן, געבן מזל טוב אז ער איז לעבעדיג געבליבן, און אין די זעלבע צייט האבן זיי אים געזאגט אז די רבנים זיצן דא אינדרויסן, ווי זיי האבן זיך צוזאמגענומען און זיי האבן זיך גע קריגט אין א מורא'דיגן שווערן פראבלעם, אז אזוי ווי היינט איז דא די מעדיקעישאנס וואס ריווייוון א מענטש נאכדעם ווען ער קען שוין נישט אטעמען א שטיק צייט, לאמיר זאגן אפאר מינוט, צו די הארץ ארבעט נישט, וואס איז דער דין צו זיי דארפן איבערגעבן קידושין פאר די פרוי צו זיי דארפן נישט איבערגעבן קידושין פאר די פרוי? איז מענעכיגע רבנים האבן געוואלט זאגן אז מען דארף נישט, און מענעכיגע האבן געוואלט זאגן אז מען דארף יא. זיך אנגערופן דער ראגאטשאווער גאון א פלא א פלא, א בפירוש'ע רש, א פסוק אין חומש, און גדולי הדור זיצן און קריגן זיך אין דעם? נו, איז שוין יעדן געווארן אינטערעסאנט א בפירוש'ע פסוק אין חומש? האט ער זיי געזאגט יא, שטייט ביי קבלת התורה על כל דיבור ודיבור פרחה נשמתם זענען געשטארבן ביי יעדן דיבור, נאכדעם איז דא צוויי זאכן, קודם דער אייבערשטער זאגט פאר די אידן ואתה אמור להם שובו להם לאהליכם, זאל זיך צוריק אהיימגיין. פאר משה רבינו זאגט ער ואתה פה עמוד עמדי, און דו בלייב דא שטיין מיט מיר, איז קודם כל איז דאס וואס מען האט אהיים געשיקט די אידן, ס'איז געקומען נישט אז מען האט זיך געמוזט נאכאמאל מאכן, זיי האבן געמוזט נאכאמאל געבן קידושין, און נאך מער ביי משה רבינו שטייט מלמד שפירש מאשה, ער האט זיך אפגעשיידט פון די פרוי ווייל דער אייבערשטער האט אים אזוי געזאגט, אויב איך וועל האלטן אז טאמער מען איז געשטארבן דעמאלטס דארף מען נאכאמאל געבן קידושין, קומט אויס אז משה רבינו איז דאך אויך געווען געשטארבן על כל דיבר ודיבר פרחה נשמתן, איז פארוואס דארף אים דער אייבערשטער עקסטערע זאגן ואתה פה עמוד עמדי דו זאלסט דיך פורש זיין פון די פרוי, ס'איז נישט געווען א גזירת המקום אז דער אייבערשטער האט אים געזאגט זיי דיך פורש, ער איז דאך געווען געשטארבן ממילא האט ער דאך שוין נישט געהאט קיין ווייב, איז אז ער האט שוין נישט געהאט קיין ווייב, איז ער דאך פטור געווען אהיים צו גיין, האט אים דער אייבערשטער געזאגט ואתה פה עמוד עמדי, אבער ס'איז נישט ווייל ער האט זיך פורש געווען ווייל דער אייבערשטער האט אים אזוי געהייסן, ווייל ער האט שוין נישט געהאט קיין ווייב ווייל ער איז געשטארבן. אלא מאי האט דער ראגאטשאווער געזאגט, נישט ווען מען שטארבט הייסט מען א טויט, נאר ווען מען באגראבט אים אין דר'ערד דעמאלטס איז ער טויט. עניוועי, אזוי האט דער ראגאטשאווער געזאגט. איז למעשה ס'איז שוין געווען אמאל א בא הרוג ברגליו אויך האב איך געליינט אין צייטונג וואס איינעם האט מען באגראבן און עפעס פאר סאם האו ער האט נאך געהאט גענוג לופט און ער האט זיך דארט געדראפעוועט און ער האט געעפנט דעם ארון און איז ארויסגעקראכן ס'דא אזעלכס אויך עניוועי איז איך האב דאס שוין פארציילט יארן צוריק איך האב דעמאלטס אויך געזאגט אז היינט האבן מיר אסאך ספרים ס'איז דא א תשובה אין תרומת הדשן וועגן דעם. צוגעברענגט יעצט ר' חזקאל ראטה איז דאך א תלמיד חכם האט ער דאך געוואוסט פון דעם תרומת הדשן איז ער געגאנגען און געזאגט די פרוי ער וויל איר געבן נאכאמאל קידושין יעצט איך האף אז ס'איז נישט אמת די מעשה אזוי שטייט אבער אין אלע תורה דזשורנאלס האט ער אזוי געזאגט פארוואס זאל עס נישט זיין אמת וועל איך ענק זייער קלאר מסביר זיין דער רבי דער סאטמארער רב האט אמאל געזאגט ווען אונז געבן מיר א פסק קוקן מיר פופציג יאר פאראויס וואס ס'וועט גיין געשעהן מיט דעם פסק. יעצט, א אינגערמאן קאלט מיך אפ, זייער פיין, זאגט ער אזוי, געדענקט איר זאגט אין אלע האטליינס אז אן אשת איש איז א גרויסע עבירה און מען קען אויף דעם נישט תשובה טון, און ס'איז דא מחליפין נשותיהם, זיי כאפן נישט אין וואסערע איסור ערווה דאורייתא זיי שפילן זיך ארום, די גמרא זאגט, הבא על אשת איש והולד ממזר איז. אין לו כפרה עולמית, ער קען נישט תשובה טון, און דו קענסט נישט וויסן צו ביסט מוליד א ממזר צו נישט ווייל אז זי וואוינט מיט איר מאן און זי וואוינט מיט דעם מיט די זנות נעבעך, אך! ס'איז א ביטערע אומגליק. למעשה זאגט מיר דער אינגערמאן, ר' מנחם כ'האב מיך זייער שטארק אפגעהיטן פון עריות ווייל כ'האב געזען ביסט גערעכט, אז איך וויל זינדיגן גיי איך זינדיגן מיט משכב זכר, ס'איז דא וויאזוי און וואס צו זינדיגן איז דא, אבער נישט מיט קיין אשת איש. זאגט ער, יעצט בין איך אבער געוואויר געווארן אז דו ביסט נישט גערעכט געווען. ווייל וועלכע פרוי טראגט מען דען נישט אריין ווען זי גייט האבן א בעיבי, מען מאכט אז זי זאל שלאפן, מען פארטויבט זי מיט אלעס וועגן די פעין, קומט אויס אז ווען זי שטייט אויף איז זי מער נישט קיין אשת איש, זאגט ער יעצט ווייס איך שוין אז איך קען צוריק גיין זינדיגן מיט אן אשת איש, קיין שום פרוי איז נישט קיין אשת איש, קיצור האב איך אים געזאגט אזוי, הער מיך אויס. לאמיך דיר זאגן, דאס אז רב חזקל ראטה האט דאס געטוהן דאס איז אן עוולה שאין כמוה, און איך זאג אייביג, די פלייש וואס ער גיבט א הכשר אויף מיעל מארט איז אסאך מער טרייפענער ווי די פרוי וואס ער איז געגאנגען און ער האט זי נאכאמאל מקדש געווען, יענץ פלייש איז זיכער נבילות, טריפות דאורייתא'ס, מיט חלב, מיט דם, נאר וואס, ער מוז זיך דאך באהאלטן זיין שייגעץ שטיק אויכעט, ער איז דאך שוין אלט, ער גייט דאך אפגעבן באלד דין וחשבון פארן רבונו של עולם, ער האט זיך אריינגעלאזט ער גייט געבן קידושין, ס'איז די גרעסטע פארברעך וואס ער האט געקענט טוהן. האסט דווקא געוואלט געבן קידושין פאר די פרוי נאכאמאל? האסט עס געדארפט טון צווישן פיר אויגן, קיינער דארף דאס נישט וויסן. און נאכדעם וואסערע חורבן גייט ער יעצט אנמאכן יעדער זאגן אז די רב האט אזוי געפירט זיך און מען דארף זיך אזוי פירן? ס'גייט זיך דא אנהייבן א יענע חתונה. ס'איז דא א מעשה מיט ר' שרה שארמאשער, זי האט געזאגט פארן רבי'ן זי וויל אז די רבי זאל זיין מסדר קידושין, אזוי ווי ער איז נישט געווען וויל זי נאכאמאל חתונה האבן, זי'ט נעמען א גט פון איר מאן זי'ט נאכאמאל חתונה האבן מיט אים, האט איר די רבי געזאגט נעם נישט קיין טשענס ווייל קען זיין ער'ט דיך נישט וועלן נעמען, ס'איז דא אסאך. פרויען וואס זאגן פאר די מענער הער, ביסט שוין נאך א הארץ אטאק צו א גוטער מאן ביסטו עניוועי נישט געווען כ'האב דיך אין דר'ערד און פארטיג וויל דיך נישט נאכאמאל נעמען יו נעווער נאו וואט קען העפן און יעצט אבער גיין ווייטער נאכדעם וועט עס קאסטן א מוראדיגע פרייז ווייל די רבנים גייען נעמען געהעריג געלט פונקט וויפיל מען האט גענומען ביי די ערשטע חתונה. און יעצט לאמיר צוגיין, און כ'וויל ענק ווייזן ווי דער טעות פון דעם אינגערמאן איז, און כ'האב עס אים פרובירט מסביר צו זיין, און ער האט עס אנגעהויבן צו פארשטיין. כ'האב געזאגט אזוי, ר' חזקל ראטה, זיין הארץ האט אויפגעהערט צו ארבעטן, ס'האט קאלעפסד, ער איז געווען פינישד, ער איז געווען טויט, ס'האט ער האט שוין נישט גע'אטעמט, ווען דו ביסט אים בודק, אזוי ווי מ'איז זיך בודק לגבי שבת עד החוטם צי ער אטעמט נאך, וואלט מען נישט געטארט א מפולת אוועקרוקן, ער איז טויט, הי איז דעד מיט, נאר וואס? מ'האט אים ריווייווד. זאג איך אים, טאמער קומט אבער א פרוי אריין אין שפיטאל, און זי גייט האבן א בעיבי און מען שלעפט זי איין, מען געט איר די אלע מיני זאכן אז זי זאל שלאפן, וואס איז פשט איר הארץ האט אויפגעהערט צו ארבעטן? איר קאפ האט מען ארויסגענומען די פעין אז זי זאל עס נישט פילן, אבער די קאפ האט איר אויך געארבעט, פאר פעין איז ער נישט דא אויף ס'זאל ווי מען זאגט ארבעטן, אבער די הארץ אלעס האט געארבעט, די נאז האט געארבעט, אז דו'סט צוגעלייגט דארטן א פעדער וואלסטו געזען אז ס'ארבעט, דער וואז דזשאסט נאו פעין אינוואלווד. זאגט מיר דער גאון, יא, יעצט כאפ איך ערשט וואס דו זאגסט. וועגן דעם זאג איך, מען מאכט הלכות, מען טוט, מען בויעט, און מען ברענגט אונטער כלל ישראל. די מושחתים, די שקצים ווארטן שוין אויף אזא פסק, אז קיין שום פרוי איז נישט קיין אשת איש. נאכדעם זאג איך אים נאך א זאך, ביאה איז א תורה'דיגער קנין. ווען ער גייט אהיים און ער זאגט פאר זיין פרוי, יעצט קען איך מיט דיר ווייטער וואוינען, איך בין גענוג געזונט, און ער וואוינט מיט איר, דאס איז א דאורייתא'דיגער קנין. מען דארף נאר האבן פארדעם קידושין, ווייל רב האט געגעבן מלקות, ווער ס'האט. געזאגט מקדש געווען בביאה ווייל מען זאל וויסן א חילוק צו ס'איז א ביאה לזנות צו ס'איז לשם קידושין אבער דא דאך איז זיכער נישט קיין ביאה לזנות ווייל אפילו ווען מיר זאגן ער איז געשטארבן ווי זי איז אויס זיין ווייב לאמיר זאגן אויף דעם וועג כלך לדרך זי איז ער בסך הכל יעצט א פניה און ס'איז זיכער נישט לשם ביאה לזנות ווייל ער גייט דאך מיט איר וואוינען אזוי ווי ער האט געוואוינט ביז יעצט ווען אן אנדערער זאל מיט איר גיין וואוינען דעמאלטס וואלט עס געווען א ביאה לזנות איז במילא האב איך יענעם מסביר געווען די רבנים זענען אזוי מעסד אפ. און זיי מאכן דעם עולם אזוי צעצעדרייט אז ס'איז נישט דא דאס גלייכן, און נאכדעם האט זיך אנגעהויבן דיני ממונות מיט כתובה'ס אויך, דער יא מחיוב צו געבן די כתובה נישט מחיוב צו געבן, ס'איז דא פרויען וואס האבן א גרויסע כתובה און זאגן ליסן דו קענסט מיט מיר מער נישט וואוינען ווילסט נייע קידושין קום און באצאל די אלטע כתובה, און דאס איז וויאזוי מ'דארף צוגיין לומד'יש דערצו. מענטשן ווערן אזוי פארלוירן, איינער קאלט מיך גראד אפ, איך גיי, איך האב שוין א היתר צו גיין מיט יעדן אשת איש, מחליפין נשותיהם, איך פרעג דיך אינגערמאן דיין ווייב האט שוין געהאט א בעיבי, עס איז געווען ווען מען זאגט זי האט באקומען מעדיקעישן מען זאל זי פארדאופן וועגן די פעין, שוין קען איך דאך מיט איר וואוינען, יעצט דער אינגערמאן וואס זיין ווייב האט געהאט מעדיקעישן מען זאל זי אביסל פארדאופן דער איז אויך צוריק געגאנגען מיט איר וואוינען אין ביאה, דאס איז זיכער א קנין דאורייתא. און נאכדעם מיט די אמת'ע טענות וואס כ'האב קעגן חזקאל ראטה דיין ווייב איז נישט אזא טרייפע שטיקל פלייש ווי דער מילמארט וואס דו געסט א הכשר אלע יארן וואס דו לעבסט אין דעם, פון דעם האסטו געבויט א בית מדרש, און מיט דעם האט זיך דער שטן דארט אין דיר אריינגעשטעלט, און די צוויי ברידער שלאגן זיך און הרג'ען זיך ארום, און פון דעם האסטו באקומען דעם הארץ אטאק. זיך פארקויפט פאר אפאר טאלער, דער גרויסער מתמיד, דער גרויסער תלמיד חכם, דער גרויסער עובד השם, האט זיך פארהארגעט מיטן מילמארט און פארטיג, קענסט שוין יעצט זאגן וואס דו ווילסט, קענסט מקדש זיין די פרוי, קענסט מקדש זיין נאך א פרוי, קענסט האבן נאך פינף ווייבער, אבער ס'איז גארנישט, ס'איז אויסגעשפילט דאס גאנצע אידישקייט פאר אזאלכע רבנים ווי דיר, סאו דאס האט אויך געדארפט זיין בצנעה, האסט זיך געוואלט מקדש זיין, דו וואוינסט דאך אויך מיט איר נאר בצנעה, האסטו געדארפט דאס אויך טון בצנעה. אה, א דזשאוק די גאנצע זאך. און די זעלבע האבן זיי געטון מיט די צוויי גרויסע רבנים, ר' חיים קניבסקי מיט ר' יצחק זילבערשטיין האט זיך געברענגט דראגס ברבים זאלן עס זעהן, זאלן זעהן וויאזוי ס'זעהט אויס, און יעצט איז געקומען איינער און עס סו'ט זיי. נאר גארנישט, די גאווערמענט האט אין ארץ ישראל די בני ברק'ער זיי האבן ארויסגעווארפן דעם קעיס, זיי האבן אים געזאגט ער זאל זיך גיין ווייטער, אבער וואס האט עס אויסגעפעלט? שוין, איך האלט אין איין מסביר זיין אז אידן דארפן זיין הן עם לבדד ישכון ובגוים לא יתחשב, אונז האט מען דאך נישט געוואלט, אונז געלאפן אייביג צום גוי אהרן, און זלמן לייב, יעדער געלאפן צום שופט שופט שופט, כ'האב ענק דעמאלטס געזאגט דער אייבערשטער וועט ענק ביטערליך באצאלן, נאר קיינער קערט נישט, אה האט האב איך געזאגט האב איך נישט געזאגט, עניוועי, יעצט אין לונדון טוט זיך גרויסע זאכן, ווייל די נייע רעגירונג וואס דארף אריינקומען זענען זייער גרויסע אנטיסעמיטן, עד כדי כך אז איינער פון די גאווערמענט האט געזאגט, אז היטלער איז געווען גאר א ציוניסט? שטעל דיר פאר צו לאכן שפעטן פון אידישקייט. די אידן פון לאנדאן מיט די גרויסע געלטער זיי וועלן זיך נאך מוזן זוכן ווי צו וואוינען. עניוועי, ס'איז דא א מלחמה ביי זיי אויך מען זאל לערנען ליבה. ליבה הייסט מען זאל לערנען וועגן סעקולער עדיוקעישן. אזוי ווי דא ביי אונז. לעצט האט זיך געדארפט ארויסווארפן קינדער און די קינדער זענען געווען אין די גאס, מען האט געטראפען קינדער אין גאס פון צען עלף יאהר און זיי האבן נישט געוויסט וויאזוי זיי הייסן אויף ענגליש, בקיצור עס איז ארויסגעקומען, איך האב ענק אייביג געבעטן עס זאל נישט ארויסקומען, עניוועי איז דא א חדר וואס הייסט בית אהרן זענען אינגאנצען פארלוירן. וואס איז געשען? און מען האט זיי געהייסן אז זיי מוזן לערנען אלע נושא תועבה, מען מוז לערנען סעקס מיט די קינדער, מען מוז לערנען דעם חילוק צווישן א זכר און א נקבה, און ווי אזוי א זכר האט זיינע אברים מיט וואס מען מאכט ווייטער קינדער, ווי אזוי א נקבה האט, און די האול ניין יארדס מוז מען לערנען, ס'איז א חלק פון לימוד. יעצט אינטערעסאנט אז אידן פון לאנדאן זענען געגאנגען זיך שלאגן קעגן די תלמוד תורה'ס פרא פון די גאווערמענט אז מען זאל אלעס איינפירן, און מען האט געפרעגט די אידן פארוואס טוט עטץ אזאלעכע זאכן, האבן זיי געזאגט ליסן מען האט מיך ארויסגעווארפן אין די גאס, א כפרה אויף ענק אויך, זאלן זיי אלע זיין אין די גאס. ביי אונז איז געווען גרינגער ארויסצואווארפן א קינד אין די גאס ווי ארויסצואווארפן א שטיקל אראנדזש שאלעכץ, ס'איז נישט אין שמיטה יאר. שמיטה טאר מען נישט ווייל ס'דארף האבן קדושת שמיטה. דער אייבישטער זיצט און ס'טוט אים וויי. זיי זאגן אז ס'איז דא צוואנציג פראצענט קינדער אין לאנדאן אין די גאס, יונגלעך און מיידלעך. עניוועי, איז אפשפארן די סקול זעט אויס האט מען נאך נישט געוואלט, אבער די גאווערמענט האט א סיסטעם וויאזוי ער כאפט זיך אריין אזוי ווי א ווערעמל אין כריין האבן זיי געזאגט אז מען קען נישט אננעמען קיין קינדער מער אין די תלמוד תורה, סטאטוס קווא ביז ווילאנג? מען וועט נישט אנהייבן צו לערנען די אלע זאכן פון סעקס פון אלעם יעצט, איך האב ענק שוין געבעטן יארן צוריק, איך בין דאך געווען פארמישט דעמאלטס, מען האט אנגעהויבן מען מוז לערנען די אלע סעקשועל זאכן, עס ציט זיך דאך שוין זעקס זיבן יאר, איך האלט דאך אין איין רעדן פון דעם, האב איך דעמאלטס געזאגט פאר א אידישע סייקאלעדזשיסט, מען זאל יא לערנען סעקשועל ביהעיוויער, מען זאל לערנען די חילוק צווישן א זכר און א נקבה, אבער מען זאל דרוקן אייגענע בוקס, איך בין אראפגעפארן אויף לאנדאן, איך האב געזען די בוק איז אזוי דיסקאסטינג חזיריש, נאקעטע יונגלעך נאקעטע מיידלעך, פוי! האב איך געזאגט הער אויס ביסט דאך א סייקאלעדזשיסט קענסט די זעלבע איבערטייטשן אויף ענגליש, זייער ענגליש אבער נישט אויף אזא היי סאפיסטיקעיטעד ענגליש, און אן א פיקטשער, און די גאווערמענט האט מסכים געווען, ס'איז געווען אונטערגעשריבן שטרי בירורין אז זיי זענען מסכים, און אזוי ווי עטץ האטס אנגעהויבן ארויסצואווארפן נאך קינדער אין די גאס זענען שוין די אידן נישט מסכים, זיי זאגן גם לי וגם לך לא יהיה, דאס וועט עטץ ענק אויסלערנען. ס'איז געווען פאן, יעדער מענטש וואס איז געקומען ריפארטן סעקשועל אביוז דא אין ניו יארק, מ'האט אים, מ'האט אים מסדר געווען, און געלאפן צום אנדערן, גיי שוין זאגן ער האט דיך אביוזט. מעי פופצן הייבט זיך אן פעטערסאן'ס קאורט קעיס, דא יונגעלייט וואס זיי גייען זיצן דא אסאך יארן, עטס האטס ענק אויסגעלערנט אז עטס קענטס טון וואס עטס ווילטס, און ווען עטס טוטס דאס זאלט עטס וויסן, שלאגט עטס ענק נישט מער מיטן מענטש, שלאגט עטס ענק מיטן אייבישטן. אז דער אייבישטער שיקט אונז שליחים אונז זאל מיר טוהן פאר זיין הייליגן נאמען און פאר זיין הייליגע תורה, און טאמער קענט עטס אונז אזוי גוט באגראבן, זאגט דער אייבישטער איז וועיט ע מיניט מוז איך אויך אריין קומען אין פיקטשער, יעצט גיי שלאג דיך מיטן אייבישטן, מיר זעהן ווי עטס גייטס אנקומען ווען עטס שלאגטס ענק מיטן אייבישטן, די גאנצע תורה גייט חלילה אונטער, און דאס איז אונזער פראבלעם, ווען איך האב געשריגן צו ענק רבותי לאמיר זיך אראפזעצן, לאמיר מאכן א יוניטי. אהרן איז א ביליאנער, זלמן לייב איז א ביליאנער, זיי לאכן פון די תורה, אבער לאמיר זיך נישט קריגן אין געוויסע זאכן וואס איצט מוז מען לעבן אינאיינעם. אזוי איז געווען אלע יארן אין אלע קהילות, נאר עטץ האטס נישט געהאט דעם חינוך, איז במילא האט עטץ געמיינט אז מען קען יעדן קאפען. מ'האט טאקע געמעגט יעדעס אינגל האלטן פאר שטח הפקר, דער מלמד זאל אים אנ'חזר'ן און נאכדעם נאך ארויסווארפן. און איך זאג ענק רבותי עס איז אינפעסטעד מיט דראגס. עס איז נישט דראגס, ער פרעגט א סאקמערע קשיא. וואס דארף מען זאגן הושיעה את עמך צו ציילן א מנין, מען קען דאך זאגן הושיעה את עמך דראגס יוי דאס איז א זיסע קשיא, אבער די וואך איז שוין ווידער געשטארבן איינער פון דראגס, נע רבותי גלייבטס עס נישט דאס איז מיינע פאנטאזיעס נאר עטס קענטס זען אויף די טמא'נע כלי אזא זיס יונגעלע א נחת צו קוקן אויף אים, און ער האט זיך אווערדראגט מיט דראגס, און מען קען אויכעט זען ווי מ'האט אים שוין געלייגט אין בית החיים אין מאנסי. איך ווייס דארטן ווי טורנער, דער משה טרענער, דרייט זיך ארום און ער כאפט דארטן אינעם דעזשער אוהל כאפט ער קרבנות, אדער אינעם קליוולאנדערס אוהל, נישט אין קליוולענד, קליוולאנדער האט דארט אן אוהל, דארט אין יענעם פעלד האט מען אים געלייגט, דזשאו דיענדזשעלאו ליגט אויכעט דארט, יא יא, איך האלט מען דארף מאכן אן עקסטערן בת החיים ואלו הם וואס זענען געווען אנגעדראגט, ס'זאל בלייבן א מוסר השכל, אז מען זאל עס נישט טוהן. און אזוי פרעגט ער א סאקמערע קשיא, ווייל דאס האט ער מיטגעברענגט נאך פון אלט מאראמאראש, מען דארף ווען זאגען הושיעה את עמך דרוק דיר און זיי זאגען איך דרוק דיר ונשאם עד העולם דראגס, אוי וויי זענט עטס קרעזי פיפעל, נאר ליידער ביז יעצט די לעצטע זעכציג יאר האט ענק די מזל געשפילט און היינט איז עס פיניש, היינט האט עטס פראבלעמס, און די ישיבה גראדע די תלמוד תורה האט מען גע'מסר'ט ווייל מען האט פון דארט ארויסגעווארפן א קינד. ס'הייסט בית אהרן, אבער גארנישט, ס'קומען נאך אנדערע אויכעט, אה, דאס איז נאר דער אנפאנג, ס'וועט קומען בעלז, ס'וועט קומען סאטמאר, ס'וועט קומען יעדער. יעצט די נעקסטע געזעץ גייט קומען אז וואס יעדע תלמוד תורה אדער א מיידל סקול וואס האט ארויסגעווארפן קינדער מוזן זיי צוריק נעמען ווען נישט קענען זיי נישט גיין ווייטער, עס קומט, איטס אן די ווארקס, ס'פארט נעבעך נעבעך, ס'פארט גוט, איך אין א וועג בין צופרידן פון דעם אלעם, נאר איינמאל אז דער גוי טוט עס וועט עס זיין זייער מ. יעקב האט געוואלט לעבן בשלווה, דינען דעם אייבערשטן, איז געקומען עשיו און ער האט אים נישט געלאזט, פלוצלינג איז עשיו געווארן אונזער גוטער פרענד, געט אונז מיליאנען, זיי ווילן קאנטראלן דעם חינוך. ווען סאטמאר האט אנגעהויבן דא אין אמעריקע אויך, ס'איז געווען דער קלויזענבורגער רב, ס'איז געווען אנדערע רבנים, זיי זענען געקומען מ'עט יעדן אראפפליקן פון די מעפ, און זיי האבן געוואלט קאנטראלן אלעס, יעצט קאנטראל. כ'האב זיך פינף און א האלב יאר געבעטן פאר די רבנים, ס'איז דא אלע בריוון וואס גייט פאר אין די תלמוד תורה'ס און אין די מיידל סקולס, און אין די קהילות, און אין די קלאסרומס, און אין די מקווה'ס, און יעדער האט געלאכט. מען האט מיך געשטעלט אין חרם. יעצט דער שופט הייסט אובריין, אפשר שטעלט עטס אים אויך אין חרם. קען זיין ער וועט זיך אויך דערשרעקן. לצים וואס איר זענט. איך האלט אז יעצט דארף מען זיך צוזאמזעצן ערנסטע בעלי בתים,

דא איין יונגערמאן וואס ער לויפט ארום און שרייט רבונו של עולם יעצט האב איך דיך נישט ארויסגעווארפן פון די חדרים און פון די סקולס האט מען אים געוואלט הרג'נען, פיין טוטס וואס עטס ווילטס, דער אייבערשטער זאגט אז איך בין נישט דא, על איך ענק ווייזן וויאזוי עטס עטס אויסזען אז איך בין נישט דא, נאו פראבלעם. איך האלט מען דארף עס אנהייבן צוריק צו שטעלן אזוי ווי עס דארף צו זיין ווייל טאמער נישט, פארט עטס נישט גוט. די פעיוואריטיזם, די אלע זאכן וואס עטס האטס געהאט ביז יעצט, דאס איז שוין נישט דא. יעצט, די תלמוד תורה איז אובד עצות, אזוי שטייט אין די צייטונג, זיי ווייסן שוין נישט וואס צו טון מיט זיך. עטס טארט זיך דאך נישט אראפזעצן מיט מיר ווייל איך בין אין חרם, אבער איך בין שוין אמאל אראפגעפארן מיט אפאר יאר צוריק וואס איז געווען די מעשה מיט די ליבה מיט די בוקס האט מען געדארפט סטאדיען, און איך האב עס אויסגעסטרעטענט. איך האב נישט קיין פראבלעם אז איך זאל עס יעצט אויך אויסטרעטענען, נאר די פראבלעם וועט זיין די זאליקעס וועט נישט קענען זיצן מיט מיר ווייל די פערד זאליקע האט אונטערגעשריבן, און איך האלט נישט ביים זיצן מיט זיי אויך נישט, ווייל אז דער פירער זייער איז א פערד זאל ער ברעכן קאפ אליין, און נאכדעם יעדע קהילה הערט זיך אן דארטן אירע זאכן דער קען נישט ווייל דער האט אונטערגעשריבן יענער ווייסט עטס וואס, טוטס אנערן דעם חרם, ס'איז יעצט יום הזיכרון ווייסט עטס אין ארץ ישראל איז געווען מעמאריעל דעי. אַנערטס דעם חרם אױך, נישט נאָר די אַלע טױטע, װאָס זענען געשטאָרבן, אַנערטס דעם חרם, בהמות, װאָס איר זענט. יעצט, נישט נאָר אין סאַטמאַר האָט זיך אַרײַנגעכאַפּט די מגפֿה פֿון מחלוקת, איך זע, זוויל האָט אױך די זעלבע. ס'איז דאָ דאָרטן רב גדליה-משה גאָלדמאַן, קעגן זײַן ברודער האָט ער אַ גאַנצן קאָורט-קעיס, קױם גײט ער אין קאָורט, װאָס עפּעס גײסטו אין קאָורט? אין בית-משפּט השלום, דאָרטן פֿירט מען די גאַנצע תּורה. יעצט, ער שרײַט, ער האָט צוגעגנבֿעט צװײ מיליאָן שקל. צוויי מיליאן שקל דאס איז א מעשה פון פינף הונדערט טויזענט דאלער, פארשטייסט? ס'איז אזא גרויסע דין תורה מען קען נישט גיין צו א דין תורה מען דארף גיין אין בית משפט השלום, יעצט ווי איז די בית דין פון ירושלים ווי זענען די אלע חברה זאלן זאגן עפעס א ווארט, און נאכדעם זאג איך פאר די אלע אידן וואס געבן געלט פאר רעבעס, געסט געלט אז זיי זאלן גיין נאכדעם אין קאורט, ס'גייט צו פרייוועט מענטשן אלעס אין די טאש און מען גייט אין קאורט. גערעדט. יעצט, כ'האב שוין לאנג געזאגט, רבנים מישן זיך אין אין וואטסעפס און די אלע שטותים, די טעכנעלאגיע דאס איז געמאכט פאר דיינים פון א קהילה זאלן זאגן און און וואטעווער העז טו בי דאן. איז מ'האט אריינגעשלעפט יעצט דעם גערער רעבן אין דעם גאנצן מלחמה. נו, ס'איז דא אידן וואס זיי מוזן עס האבן זיי האנדלען מיט ביזנעס האט מען געזאגט וואטסעפ מעג מען נאר מיט גוים זיך שרייבן און נישט מיט אידן. אדער אידן וואס זענען נישט פרומע מעג מען זיך אויכעט שרייבן, ס'טייטש אזוי, מען דארף יענעם פרעגן ווי ווייט פרום ער איז, צו ער איז א שומר שבת, צו ער איז א שומר הברית, מען דארף אים אויספרעגן ווי ער האלט, יעצט אויף דעם האט מען צוזאם גענומען זיבן טויזנט אינגעלייט און ס'איז געווען א גאנצע זאך און דער רבי האט גערעדט. יעצט אנגעהויבן האט דער כינוס א איד וואס ער הייסט רבי איטשע מאיר טאמאן, ער איז פון די קרובים פונעם רעבן, אים האט מען גערופן ער זאל געבן חיזוק און ער זאל רעדן וועגן די טעכנעלאגיע ווי ס'הארגעט אוועק אידישקייט, דער צווייטע האט גערעדט. הגאון ר' מאיר פאלאקסער, ער איז פון די ראשי ישיבות פון חידושי הרי"ם, און ער גערעדט זייער שארף אז א אידיש הויז טאר נישט האבן די אלע זאכן, און אויפן געוואלטיגן איסור אז מ'טאר זיך נישט באנוצן מיט די טעכנעלאגיע אן א היתר פון א רב, און אויכעט נאר פאר פרנסה, אן א פרנסה טאר מען נישט געבן קיין היתר. נאכדעם איז געווען איינער הרב אברהם נחמן. גוטערמאן, ער איז פון די רבני החסידות וואס ער האט נאכאמאל ארויסגערעדט די סכנה פון די טעכנעלאגיע און פון די גרויסע מכשולות, און ער האט געשריגן אז א פרומער איד שרייבט נישט אין א וואטסעפפ. נאכדעם איז געווען איינער האט אפגעליינט די גאנצע החלטה פונעם בית דין און פון די אסיפה, ער הייסט ר' נפתלי נוסבוים, און ער האט געזאגט אז מען טאר זיך נישט שרייבן אין וואטסעפפ נאר מיט. א גוי אדער מיט א איד וואס זענען נישט פרום מעג מען לצורך פרנסה. שוין. נאכדעם זאגן זיי מ'טאר זיך נישט באנוצן מיט די אלע אנדערע זאכן מיט די כלים נאר מיט חברת דלתא און אויכעט די מכשירים טאר מען נישט ארויסברענגען בפומבי קיינער טאר עס נישט זעהן. יעצט דאס אלעס האלט איך אז זענען גערעכט איך בין מורא'דיג צופרידן אז מ'טוט דאס און ס'איז זייער א שיינע זאך ווייל אין גער אז די רבי וועט זאגן וועט יעדער פאלגן ס'איז נישט אזוי ווי אין אנדערע פלעצער. ס'איז מורא'דיג גוט, נאר ווי גייען זיי אלע קרום? דאס איז וואס איך וויל אייביג מסביר זיין, זיי גייען קרום, זיי האבן געזאגט אזוי, רב נוסבאום האט גע'פסק'נט אז ס'איז נישט קיין חיוב פון כיבוד אב ואם, קינדער דארפן נישט פאלגן א טאטע מאמע וואס זיי האלטן די טרייפענע מכשירים אין זייער הויז, און ער האט אויך מסביר געווען אז א טאטע וואס איז פגוע אין רוחניות איז מען נישט מחיוב אים מכבד צו זיין. קומט אויס אז די זון האט א געוואלטיגן היתר מער נישט צו פאלגן א טאטע מאמע. די זעלבע וואס איך טענה דא אין סאטמאר האט מען אזא זאך אז מען ווארפט ארויס די קינדער פון די חדרים און די מיידלעך פון קלאס רומס ווייל דער טאטע האט א וואטסאפ צו ער האט א טמא'נע כלי. און אין גער איז דא א נייע זאך מען איז שוין נישט מחיוב גאר קיין כיבוד אב ואם אויך נישט. יעצט די לצים האבן שוין גראד אנגעהויבן אז אזוי ווי די טאטע האט האט שוין א דין יעצט ווי א גוי איז די שאלה איז צו. צום טאטן מעג מען יא שרייבן אויף וואטסעפפ ווייל ער האט דאך א דין ווי א גוי. מיינט דאס ליצנות איז געווארן אזוי מין געפערליך ווי מער די רבנים ווילן וועלן מאכן פון דעם אן אישו און זיי האבן אריינגעלייגט גרויסע געלטער אין למשל אזוי ווי אין די נגע טעכנעלאגיע דא די דעלטע יעדער האט זיך דאך זיין פארוואס ער האט עס געטון. יעדער האט דאך עס געטוהן וועגן געלט, און וועגן דעם מאכט מען אזא פירוד אין יעדע קהילה און א פירוד אין כלל ישראל און מען נעמט די קינדער פאר די פוטבאל מען זאל אריינשטויסן אין זיי אז מ'עט זיי ארויסווארפן און זיי זענען נישט מחויב צו פאלגן עלטערן און פארוואס אז דער עלטערן האבן אים געזאגט ער זאל האלטן שבת איז ער יא מחויב יעצט אים צו פאלגן יעצט דארף דאס קינד אנהייבן צו טראכטן ווער האט מיר געזאגט ס'איז דא שבת אויף די וועלט? דער רבי? אה, מוז איך פאלגן? מיין טאטע האט מיר געזאגט, דארף איך נישט פאלגן? מיין טאטע איז א גוי. ווי מער עטס עטס עס וועלן אריין ברענגען אין כלל ישראל אלס מער עטס זיין די רעזיסטענס, ווייל עטס גייטס אן די ראנג טרעק. זיך דארפט אויפשטעלן זאגן ס'געהער נישט אין א אידיש הויז, און דער רבי בעט אז קיינער זאל עס נישט האבן, מ'דארף נישט האבן מער ווי דאס, און אין יעדע קהילה דארף אזוי זיין. אז ס'וועט אלץ זיין א צען פראצענט וואס וועלן לאכן עניוועי, און דו קענסט נישט טוהן מער ווי דאס? איך וויל פרעגן א זאך, אונז האמער היינט וואס איך ווייס מסתם צוואנציג אדער פינף און צוואנציג פראצענט, איך זאג עס נאכאמאל, טווענטי טו טווענטי פייוו פראצענט יונגעלייט וואס זיי האלטן נישט קיין שבת, זיי קומען אהיים פרייטאג, צונאכטס, כ'מיין זיי גייען צו זאגן לכו נרננה און מיט אלעם, אבער אינדערהיים קען ער טוען אסאך מאל, ער קען אנצינדן דעיס, ער קען אנצינדן א וואטסעפפ, ער קען אנצינדן, ער האט א קליינעם טעלעוויזשן, ער לאזט די קאר געפארקט אויף די אנדערע זייט הופער, איך דאווען דאך דארטן, מיין שול איז פונקט ביי בראדוועי ווי ס'לאזט זיך אויס דאס אידישקייט, איך זע זיי אסאך מאל זיי גייען דארט צו די קאר. זיי גייען אריבער די ברידזש, דארט איז דאך שוין נישט דא קיין באשעפער חלילה, באשעפער איז דאך נאר אין וויליאמסבורג וואס איז ארומגענומען דא אין געטא, און זיי פארן אוועק אום שבת, איך זע עס זייער אפן, און אין בארא פארק האב איך געהערט ס'איז נאך ארגער, און איך ווייס אסאך יונגעלייט וואס זאגן פאר די ווייבער ליסן איך האלט פון גארנישט איך גלייב פון גארנישט מען האט מיך מאלעסטעד, איך גלייב נישט איין ווארט וואס די מלמד האט מיר געזאגט, ליסן סאו האבן מיר שוין דריי פיר פינעף זעקס קינדער, ווילסט צוברעכן דאס הויז, איך קען באשטיין צו גיין ווערן א פרייער אויך. נאר טאמער דו ווילסט נישט, עמער אויפציען די קינדער אידיש, מעמער זיי אויספאפן, און נאכדעם נאכדעם ווען צו מען זיי חתונה מאכן וועל איך אדער גיין מיין וועג און דו דיין וועג, אדער האט מען זיך שוין אנבארואיגט דעמאלטס. איך האב יא איי נאו די נאמבערס, ווייל איך זע זיי, און ווען איך טרעף איינעם זאגט ער מיר דו ווייסט, איך בין געפארן פיר יערע, דו קענסט דאך נישט אפילו באצאמען דעם עולם זאל האלטן שבת, עסטו באצאמען זאל נישט האבן אין די טאש אזא אזא קליינע כלי. סאו וואס איז געשעהן? מ'האט געזאגט יעצט ווער ס'עט נישט האלטן שבת וועט מען ארויסווארפן די קינדער? פארוואס טשעפעסטו נישט מיט דעם? די תירוץ איז זייער פשוט, נישט ווייל דו ווייסט נישט, ווייל מ'ווייסט פון יעדן איינעם, ס'איז נאר ווייל דא מאכט מען געלט, ס'איז דא די משומר מיט דעלטאן, די אלע זאכן, איטס אנלי מאני. און אז דו זאלסט מאכן אפאר טאלער ביסטו מסכים אונטערצוברענגען כלל ישראל? דו דארפסט זאגן דיין מיינונג, את שבתותי תשמורו, און גיי ווייטער. דאס זעלבע אויך, האב נישט אינדערהיים די אלע טמא'נע כלים ווייל ס'וועט נישט ברענגען גוטס פאר די קינדער. דעטס אלל. נאכדעם זאל יענער טון וואס ער וויל, ביסט נישט זיין באלעבאס עניוועי. די וואך שטייט דאך אין חומש, הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא, אז דו ווארפסט ארויס זיינע קינדער פון חינוך, וואסערא מצוה טוסטו? אי לי עצום מה אחותי. די גמרא לערנט אונז אל תדן את חברך עד שתגיע למקומו. אסאך מאל טראכט איך, איך לייג מיך אריין אין די שיך פון דעם רב. למשל, דער ווינער רב איז היינט געגאנגען וויזיטן מבקר חולה זיין הרב חזקל רוט. די צוויי רבנים קומען זיך צוזאם. כ'וואלט געוואלט טראכטן צו זייענדיג יעצט אין ווינער רב'ס שיך, אין הרב חזקל רוט'ס שיך. קוקן זיך אן צוויי אלטע באטשי'ס וואס ביידע הייסן זיי רבנים, סופאוזינגלי איינער האט אומגעברענגט א שול, איך האב געדאווענט אין יענע שול, כ'פלעג דארט דאווענען, ס'איז געווען דער רב שטיין, איז געווען א וואוילער מענטש, ער איז געגאנגען ווינער רב האט עס געוואלט פארקויפן האט ער אריין געשיקט דארט איינעם, כ'געדענק נישט וויאזוי ער האט געהייסן, פישער דאכט זיך מיר, ער איז געווען פון די הצלה, און מ'האט עס ארויסגע'גנב'עט און מ'האט עס פארקויפט. און קיינער וויל עס היינט נישט אפקויפן צו בויען דארט עפעס, קיינער זוכט נישט אזא מין עוולה, יעצט קומט אזא אלטער באטשי און ער וויזיט דעם צווייטן אלטן באטשי, חזקל רוט, א איד וואס האט אונז מאכל נבילות וטריפות געווען אלע יארן, יעצט אזוי קוקט איינער אויפן צווייטן, איי דזשאסט קענט פיגער דיס אוט. איינער קוקט אויפן צווייטן, קוקן זיך אן, זענען ביידע שוין אין די יארן, ביידע גייען שוין אפגעבן באלד דין וחשבון, וואס האבן זיי אויפגעטון, און וואס זיי וואלטן געקענט אויפטון, ווינער רב האט אפגעשפארט די ישיבות מיט אלעם פאר אביסל כבוד, און נאכדעם קאלט ער מיך אן, איך זאל שוין אריבערקומען, איך קום אריבער, און איך זאל אראפנעמען משה אלי' טייטלבוים, וויאזוי שטייט דארטן אין פסוק, מאז באתי לדבר בשמך, הרע לעם הזה, נישט נאר. אז כ'האב נישט אראפגענומען, נאר איך טו יעצט כל מה שביכולתינו מען זאל אים אויפפיקן אין ארץ ישראל. און אז טאמער עט די געזעץ זאגן אז מען קען אים נישט אויפפיקן ווייל ער איז אנטלאפן פאר אן אינדייטמענט, גייט מען אים דארטן אזוי ענג מאכן. עטס שעלטס טאקע די ציונים, אלעס איז פיין און וואויל, אבער זיי האבן דארטן א כח, די פאליס קענען אים ארויסטראגן פון דארטן, זיי קענען אים טראגן אויף אפריקע, דארטן ווי לייזער בערלאנד איז, און דער צווייטער איז חזקל רוט. א איד וואס האט נישט געקענט מצליח זיין, ער איז געווען אין סאטמאר דארטן א דיינ'דל, געוואלט מצליח זיין, האט מען אים געזאגט, רעבע ליסן, קענסט פיין לערנען, האסט שוין אפאר שאלות און תשובה ספרים, זאג מיר וויפיל דו ווילסט, דו גייסט זיין דער בעל מכשיר פון מיעל מארט. ווייל יעדער האט געזען אז אהרן באטערער איז א שוואכער כאראקטער, האט מען אים געוואלט ארויס פון די שחיטה, האט חזקל אים צוגעהאלפן, און שנים שעשו פטורין, הרב חזקל דאך מקושר צו ר' שמעונ'ען, ר' שמעון האלט דאך אז נאר מלאכת מחשבת אסרה תורה. טאמער ס'איז נישט קיין מלאכת מחשבת, דאך נישט געפערליך, ווייל שנים שעשו פטורין האבן זיך צוזאמגעשטעלט פדן טהור'ן, נירבאטער אינאיינעם מיט ראטה, ראטה טהור, און מען געבט דעם עולם צו פרעסן פון אלעם גוטן. עניוועי, יעצט וויל איך רעדן וועגן ישראל מאיר גבאי. זיי פרעגן מיך אייביג פארוואס איך רעד אזויפיל צוזאם אויף ברסלב, זאג איך ווייל איך זע נישט קיין איין ערנסטע זאך דארט. ישראל מאיר גבאי האט איבערגעבויעט דעם ציון פון רבי נחמן, ער האט איבערגעבויעט צענליגע ציונים, גנב'עט מיליאנען, ס'דאָ אײנער דוד דערלי פֿון טבריה. ער גײט פֿאַר זײַן מוסד. ער האָט אַ תּלמוד-תּורה. איך האָב אים אײביק געזאָגט, דו האָב נישט צו טאָן מיט גבאי, ער איז אַ לאָו-לײף. נאָר דערלי איז אַ ספֿרדישער, גלײבט ער אים. נו, מ'האָט ער אָנגעהױבן צו האָבן צרות, און װעגן געלט-זאַכן געדרײט. בקיצור, ער קען נישט קומען אױף אַמעריקע. זאָגט ער מיר אַמאָל, דו װײסט, ביסט גערעכט געװען. גבאי איז נישט קײן שותּף פֿאַר מיר. עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג. ישראל מאיר גבאי פלעגט וואוינען מיט זונות. איך האב געכאפט אמאל אין אומאן. כ'האב פארציילט פאר ר' יעקב מאיר שלעכטער, שעכטער, בעכטער. כ'האב עס פארציילט פאר זיין ווייב אויך. געפארן אויף ארץ ישראל. כ'האב אפגעקאלט זיין ווייב. כ'האב איר פארציילט. האט זי געזאגט זי לאט אים מער נישט פארן. לסוף איז ער געגאנגען און ר' יעקב מאיר שלעכטער האט אים געגעבן א בריוו אז ער מעג יא ווייל ס'איז דעם רבינ'ס א זאך. שטייסט? דעם רבינ'ס א זאך מעג מען. וויזשניצער חסידים לערנען אין רבינ'ס ישיבה, מעג מען טון משכב זכר? דעם רבינ'ס א זאך מעג מען. עניוועי, איז ער געגאנגען און ער האט אים געגעבן אזא בריוו און ער איז ווייטער געפארן. לסוף האט ער ארומגעטרענט דארט מיט אלע גוי'טעס און דער סוף איז געווען זיין ווייב האט אים גע'גט. ער איז גע'גט. היינט מעג ער עס טון בהיתר. עניוועי, דאס איז נישט וויכטיג. יעצט איז ארויסגעקומען אז ער האט אפגע'גנב'עט א אינגערמאן אין ארץ ישראל מיט פערציג טויזנט דאלער. זיין מאמע האט אים געבעטן ער זאל מאכן א קבר אויף איר טאטן אין לעמבערג, און זיי האבן איר צוגעזאגט אויפן טויטן בעט איז געווען זיי האבן געקאלט גבאי, און גראדע אין יענעם בית החיים ווי דער איד איז געלעגן איז שוין נישטא קיין זכר פון א בית החיים, ס'איז שוין דא בנינים דארט. ער איז געגאנגען גבאי און ער האט גענומען פערציג אלפים, ער האט געזאגט ער מוז אפקויפן די פלאץ, און א ספרדישע פרענק איז ער דאך, א גנב איז ער, איז ער געגאנגען אין א גוי'אישן בית הפייגער, צוגעקויפט ביים עק א שטיקל לאנד, כאילו אז דארט איז געווען א אידישע בית החיים, און האט דארט אויפגעשטעלט א שיינע מצבה מיט אלעם. קומט צוריק צו די צוויי ברידער און ער זאגט זיי, דא האסטו, דא איז די מצבה. לויפן זיי צו זייער מאמע'ס קבר און זאגן, מאמע, מ'האמיר געפאלגט וואס דו האסט געזאגט די לעצטע לעצטע זאך פאר דיין טויט האבן מיר אויפגעשטעלט פאר דיין טאטן א שיינע מצבה. קיצור, חברה זענען אראפגעפארן אפאר חדשים שפעטער, און זיי זעען ס'איז נישט קיין בית החיים, ס'איז גארנישט, ס'איז נאר א עק פון א גוי'אישן בית הפייגער האט ער געמאכט א מצבה'לע. און יעצט שרייען זיי געב אונז צוריק די פערציג טויזנט דאלער. און ער שרייט ניין גראב אויף וועסטו טרעפן דארטן דיין זיידן. וועגן דעם האב איך גארנישט מיט די גאנצע ברסלב, כ'האב געזען וואס דארט גייט צו, נחום סאלארטש האט אפגע'גנב'עט דעם אלטן ר' מעכל, און ער האט זיך געמאכט א האטעל, ס'הייסט סאלארטש האטעל, זיך אריינגענומען צוויי מקוואות וואס איך האב געבויעט, ער זאל הייסן אז ער האט א מקווה אויך, און ער האט זיך ארומגעריסן מיט נסים מיימון, נסים מיימון איז א צווייטער אונטערוועלטניק, און דער דריטער אונטערוועלטניק איז דא עפעס א איד, איך געדענק נישט וויאזוי ער הייסט, פון די איסט-סייד וואס האט געגעבן פאר מענטשן צו עסן, און ס'האט זיך אויסגעוויזן ער איז אין בענקראפסי, ער שולדיגט מיליאנען פאר מענטשן, און נאכדעם איז געווען דער רב פויגל מיט די אידישע צדקות האבן זיי גענומען פאר אומאן, פאר'ן עס אויף אומאן. ס'איז געגעבן פאר צדקות פאר ארעמע מענטשן דא אין ניו יארק. מ'האט אזויפיל שלעכטס געטון אין די גאנצע ארגענעזעישן, ס'איז נישט דא נאך היינט מסתם א כשר'ע מקווה דארטן, כדי מ'זאל באהאלטן די שייגעץ שטיק האט מען גענומען ס'ראטע, א לאו לייף און א יונג, און ער זאגט ס'איז אלעס גוט. שוין, איך זעה נישט וואס ר' נחמן געבט צו פאר א מענטש פאר אידישקייט.

מען דינגט ביי מענטשן פרייוועט דירות, היינט שוין אביסל בעסער אין דעם פרט, אבער רבים וטובים זענען נכשל געווארן, מ'האט געשלאפן דארטן אין גויטעס צימער, ס'איז געווען צלמים איבעראל. ס'איז די גרעסטע דראג הענדלינג פלאץ ווי מען פארקויפט דראגס, ס'איז אויף אזוי פיל גוט די פראפאגאנדע אז אפאר מענטשן מאכן פרנסה, טרעוול עידזשענטס מאכן פרנסה, און אזוי ווי א איד האט אמאל געזאגט, ס'איז דא אמאל א איד וואס פארט צום רעבן אויף שבת, און ס'איז דא אמאל א איד וואס ער לויפט אוועק פון דערהיים אויף שבת. ס'איז דא ווי צו לויפן, דאס איז וואס ס'איז דא. אז מ'וויל זיך אויסלופטערן אביסל פון די ווייב און פון די קינדער, האט מען ווי צו לויפן. און ס'ווערט שטערקער און שטערקער, עד כדי כך אז מ'האלט שוין דארט אז דער אייבערשטער כביכול קען נישט הערן אין ארץ ישראל אידישע תפילות, מ'מוז פארן אויף אומאן דורך דארט ארויסשיקן די תפילות. באלאוני איבער באלאוני. און לאידך גיסא האב איך מסביר געווען, ר' נחמן האט אונז אויסגעלערנט צו רעדן צום אייבערשטן. יעדער איד קען רעדן גלייך ווי דער גרעסטער צדיק. יעצט אז איך מוז האבן די יוטענסילס צו זיין אין אומאן און דורכגיין די אלע נסיונות מיט די געפארעכצער מיט די געפליעכצער איז דאך עס שוין ארגער ווי למשל סאטמאר חסידות אדער וויזשניץ. דארט זאגן זיי די רבי וואוינט אין מאנסי פאר אויף מאנסי, אז דו וואוינסט אין ארץ ישראל פאר אויף בני ברק. דא מוז מען פארן אין א גוי'אישע שטאט. די נוחיות איז געווען זייער געפערליך, די בית הכסא'ס מיט די ארויסגיין מיט אלעם, אלעס מוז מען ליידן ווייל דער אייבערשטער קען חלילה נישט הערן אין ערגעץ נאר אין אומאן, דאס איז די גרעסטע כפירה. אזוי איז עס, די געמאכטע מכשפות זענען ארגער ווי די געבוירענע מכשפות, די אמאליגע חסידות'ער שוין, ס'איז שוין געגאנגען, די געמאכטע זענען געווארן געפערליך. ווען מ'פלעג אנקומען פאר ראש השנה, איך האב דארט געמאכט די מקווה, ס'האט זיך נאכנישט אנגעהויבן ראש השנה, איי גייט קומען נעקסטעס יאר, יא מ'האט שוין געמאכט די בראוקערס זענען שוין געקומען פראפעגאנדן, סאו ישראל מאיר גבאי וואס האט געבויעט רוב איבערגעבויעט רוב תלמידי בעל שם די קברים איז א זנאי א חזיר און ער איז א גנב אויך, כ'הער ער האט אפגעגנבעט א משפחה מיט פערציג אלפים און אזוי האט ער אייביג געגנבעט, ער האט געזאגט דאס קאסט אזויפיל טויזענט אזויפיל, איך פלעג אויך איבערבויען קברים איך האב געוויסט יעדע זאך וויפיל ס'קאסט, עניוועי ס'נישט מיינע ביזנעס. זאג איך נאר ווי מ'האלט. יעצט לאמיר גיין ווייטער. יעצט איז געקומען דא דער מארגנשטערן, איטשע מאיר מארגנשטערן, הרב הגאון הצדיק המקובל, און כ'האב אים ארויפגעלייגט אויפן האטליין אז ער איז דא געקומען, ער האט מיך מבזה געווען אויף זיין האטליין פאר גארנישט, כ'פארשטיי באמת נישט וויאזוי דאס ארבעט, כ'מיין איך קען נישט דעם מענטש, כ'קען אים פון זעהן, באט נאטינג מאר דען דעט, אמאל האט מרדכי בן דוד געוואלט אים בויען א מקווה אין ירושלים. ווייל ער דארף לויפן אין מקווה אסאך מאל. אבער איך זאג פאר מרדכי בן דוד, ווען דו ביסט נישט אינוואלווד בוי איך, אזוי ווי דו ביסט אינוואלווד, פאר דיר בוי איך נישט קיין מקווה. ווייל איך קען דעם יונגערמאן וואס האט זיך געהארגעט וואס ער האט מזנה געווען מיט זיין ווייב. נישט נאר איך קען אים, יעדער קען אים. עניוועי, איז ער געקומען דא דעם מארגנשטערן אין מאנסי, זייער פיין, קיינער שטערט אים נישט, ער שטערט קיינעם נישט. אבער כ'האב אים ארויפגעלייגט אויפן האטליין אז ער האט מיך מבזה געווען פאר גארנישט, האב איך באקומען צענליגע טעלעפאן קאלס אז ער איז געווען פארמישט מיט דעם פייערווערקער'ס גט אויכעט, ער האט געזאגט דו זאלסט דיך נישט לאזן, און אהער מיט אהין. שטאטס מ' זאל נעמען א פרוי ארויס פון כבלי עיגון האט מען זי געלאזט. סא עניוועי, דאס איז נאכנישט געפערליך. נאכדעם וואס ס'איז ארויסגעקומען אז. זי איז געגאנגען חתונה האבן זיין געוועזענע, האט מארגענשטערן געזאגט אז מען טאר נישט זאגן גארנישט מער, ווייל זי גייט דאך שוין חתונה האבן, זאל מען נישט מאכן די קינדער ממזרים. ס'טייטש ס'ארבעט אזוי, אויב אונז זאל מען נישט זאגן גארנישט און די קינדער זענען כשר, אויב מען וועט יא זאגן די קינדער ווערן ממזרים. היי דאס איז פאני, שטייט די תלמידים פון ר' מאיר האבן געקענט מטהר זיין א שרץ בק"ן טעמים, הונדערט און פופציג טעמים, וואס עפעס הונדערט און פופציג, ווייל ס'דא פירוש רמז דרוש און סוד, יעדע איינע האט פופציג שערים. זיי האבן עס געקענט על פי רמז, על פי דרוש און, על פי סוד מטהר זיין, אבער על פי פירוש האבן זיי עס נישט געקענט מטהר זיין, ווייל למעשה איז א שרץ שטייט ארויס אין חומש אז עס איז נישט אין דער ארדענונג, ס'איז טמא. דאס זעלבע דא אויך, קען זיין על פי סוד און על פי רמז, איך ווייס די קבלה, קען זיין דעמאלטס דארטן האט עס צו טון צו מען רעדט יא דערפון צו נישט. נישט רעדט מען דערפון. דעמאלט זענען די קינדער ממזרים, רעדט מען נישט דערפון זענען זיי כשר. אבער אין שולחן ערוך שטייט אז אויב דער גט איז געווען נישט כשר מעג מען יא רעדן צו נישט רעדן און אפילו ווען קיינער ווייסט נישט, דעמאלט זענען די קינדער נישט אין דער ארדענונג, זענען ממזרים. עכ"פ ס'איז דא אסאך רבנים וואס זאגן, אבער ס'איז דאך דא רבנים וואס זאגן אז ס'איז גוט, זאג איך יענעם ווייסטו וואס, לאמיר יוזן די רייט ווארדס, ס'איז ספק ממזרים, דאס ביסטו מודה? זאגן זיי יא. פרעג איך דיר, ווער גייט אריין אין אזא מין געשעפט? זאגט ער מיר אראפ, דו ווייסט ביסט גערעכט, איי נעווער טאט אוו איט דיס וועי. יעצט וואס בין איך ברוגז אויף מארגענשטערן? ער האט מיך מבזה געווען אויף זיין האטליין, וואס בין איך אויף אים ברוגז? ווייל איך זאג יעדער איינער וואס ער טשעפעט מיט מיר, טשעפעט דאך נישט מיט מיר פרייוואט, ער טשעפעט דאך נישט ווייל איך גיי מיט א קוטשמע, ער טשעפעט מיט מיר ווייל איך טוה פראטעקטן די קינדער, איז א סימן ער איז אויכעט נישט אין דער ארדענונג. צו ער איז א פעדעפייל, צו געווען, צו ער האט געשטופט מיט קינדער, צו ער האט סתם געטוהן פאר זיך השחתה, דאס איז שוין נישט וויכטיג, וואס איז נישט אין דער ארדענונג. ט. יעצט איך וויל אויך אביסל אפגרעידן וואס כ'האב גערעדט פאריגע וואך, ווייל ס'קומען אריין די טעלעפאון קאלס, ס'איז ממש ס'איז א נחת צו הערן וויאזוי די בחורים לעבן אויף אז מ'נעמט זיך אן פאר זיי, איז איינער האט מיר געזאגט וואס ער איז אויך דארטן א גאנצער קאך לעפל אין וויזשניץ, איך זאל פארשטיין פונקטליך וואס ס'גייט פאר. ס'דא איינער וואס ר' שמואל אויבערלענדער ער איז דער מנהל פון די קינדער ער האט געהאט אַכציק בחורים האט ער געזאגט פאר איינעם ער האט עס נישט געהערט פון אים אליינס אבער ער האט עס געזאגט אויף פערציג ווייסט מען אז און שוין אנגע'חזר'ט איינער דעם צווייטן דאס איז אין די תלמוד תורה אין אמרי חיים אין מאנסי נאכדעם ווען זיי גרעדזשועטן גייען זיי אויף קאשוי קאשוי איז א דערפל וואס ס'איז דא ביימער און ס'איז דא וועלדער מען קען גיין מאכן אין די וועלדער וואס מען טאר נישט. איז דארטן גייט אריין שיעור א' און שיעור ב', און דארט איז משה ניימאן דער שייגעץ וואס ער קען זאגן פאר א בחור, ער זאגט יענער האט מיך מכשיל געווען, יענער לויפט מיר נאך, זאגט ער אים גיי טו, מיט דעם דארף מען פטור ווערן, ווייל אויב דאס איז אמת וויאזוי מען גיבט איבער איז עס א אומגליק, מען קען זיין מען קען אים נישט פטור ווערן ווייל ער איז ניימאן, שוין. נאכדעם איז דא אין א פלאץ וואס הייסט הילבורן, איך ווייס נישט פונקטליך ווי דאס איז, דארטן גייט שיעור ג', נאך שיעור א' און שיעור ב' און משה ניימאן גייט מען אין הילבורן, דארט איז דא א משגיח איינער ברוינשטיין וואס ער איז אן איידעם ביי יא סעוואריע לוריא, סעוואריע לעבט שוין נישט, סעוואריע איז געווען דער זעכציגסטער הערער וואס האט מיך אויסגעהערט ביז ער איז נעבעך אוועק, קען זיין האט מיטגענומען א טראנזיסטער אין קבר איך ווייס נישט, נאר ער האט געהאלטן אז וואס איך זאג איז אמת. סאו ווען דער בחור האט שוין געגרעדזשועט די תלמוד תורה און ער איז שוין צווישן די פערציג און ער איז אריין אין קאשוי אויף שיעור א' אדער שיעור ב' וואס דאס איז וויזשניץ און ער האט ווייטער געקענט טוהן ווייל ס'איז געווען וועלדער מיט פעלדער נאכדעם איז ער געגרעדזשועט דארט און איז שוין אריין אין שיעור ג' דעמאלטס איז ער שוין א מושלם בכל ענינים און ווען ער קומט שוין אריין אויף גיבערס דארטן איז שוין דער מכה בפטיש. סאו די די בחורים מיט די אינגעלייט קאלן אפ און זיי זאגן אז ס'הייבט זיך נישט אן אין גיבערס, ס'הייבט זיך נאך אן אונטער דעם מנהל שמואל אבערלענדער, און ס'קריכט אריין אין קאשוי, ס'הייסט ס'איז וויזשניץ נאר ס'איז אין קאשוי, כיתה א' מיט ב', און פון דארט קריכט עס אריין אין כיתה ג', און נאכדעם קריכט עס אריין אין גיבערס, און ביי ר' מאטעלע איז דאס אלעס עקסעפטעד, ביי סרול האגער זיכער, אבער אפילו ביי ר' מאטעלע. דעם פעיק פאוני פראוד אלס געקומען די פרומע צירה אלס געקומען וויזשניצע יסוד שבענווה וואס איז יסוד אז א בחור טאטשט א צווייטן ווי דער יסוד און מען דארף אנהייבן צו נעמען קעיר רבותי ווען נישט שיקסטו א יונגל אין א ישיבה אין א תלמוד תורה ביסטו אויף צרות מיט אים יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך א זאך ס'איז דא די רבנים נעמען דאך אלץ א שטעלונג אויף יעדע זאך איז דא ס'איז דא א סייקאלעדזשיסט וואס זי האט געזאגט פאר עפעס א מיידל אז זאל נישט חתונה האבן ס'געגאנגען די רבנים איז ארויסגעקומען מיט בריוון ק. למעשה דאס מיידל האט זיך א יאר צוויי נאכדעם גענומען דאס לעבן, זי האט אראפגעשפרינגען פון א הויעכן דאך און זי האט זיך געהארגעט, יעצט ווער איז געווען גערעכט די סייקאלעדזשיסט צו די בהמות די רבנים? ס'דא איינער רב זילבער, איך מיין ער רופט זיך סטעטשינער רב אזוי מיין איך, חיים לייב כץ איז געווען אונטערגעשריבן אויף דעם בריוו קעגן די סייקאלעדזשיסט, אז זי האט זיך גענומען דאס לעבן א יאר שפעטער איז זי זיכער געווען גערעכט די סייקאלעדזשיסט, וואס זענען דען רבנים סייקאלעדזשיסט? יעדער זאגט א מיינונג. איך זעה אז חיים לייב כץ האט געדארפט ארויסגעבן נאך א בריוו וועגן די ממזרים וועגן די הזרעה מלאכתית און ס'האט אינעם איינגענומען א שטומעניש. וואס איז געשען? זעהט אויס אז דער בוני עולם האט מער געלט פון אים און זיי האבן אים באצאלט. ער האט זיי נישט געקענט אפקויפן. יעצט, איך בין געווען היינט אין די גאס. ס'דא עפעס א מלחמה אין ארץ ישראל, די תלמוד תורה טיב ירושלים, און ס'איז דארטן דא אפאר קנאים וואס זענען ברוגז, זיי האבן באקומען עפעס א שטח פון די עיריות, און זיי שרייבן אונטער רבנים אז ס'וועט זיין א גרויסער פראבלעם ווייל זיי געבן געלט, און די סוף גייט זיין אז זיי וועלן אריינשלעפן אלע קינדער אונטער זייערע טלפים, און במשך הזמן וועלן זיי טוהן וואס מען דארף נישט. און זיי וועלן אנהייבן צו מחנך זיין די ילדי ישראל צו כפירה פריקת עול, אזוי ווי די שאיפה פון די ציונים זענען פון ווען זיי האבן געגרינדעט דאס לאנד, און כלל ישראל וועט חלילה זיין גויים ווי אלע גויים, גרועים שבאומות. במילא מוז מען זאגן פאר די אלע ערליכע אידן דארטן אין ארץ ישראל, ס'איז א גאנצע בריוו, אז מען זאל נישט האבן צו טון מיט זיי, מען זאל נישט נעמען, מען זאל נישט און מען זאל נישט און מען זאל נישט. יעצט שטייט דא אז די יהדות החרדית אין ארץ ישראל און אין חוץ לארץ ווענדן זיך צו ענק די לעצטע מינוט, און אונז בעט מען ענק לא תעשו את הרעה הגדולה הזאת זאלטס נישט טון די שלעכטיגקייט וחטאתם לאלקים, און עטס וועט זיין זינדיג פארן אייבערשטן. אחינו לדעה החלצו חושים למערכה להגן על חינוך בנינו ואין מעצור להשם להושיע בין רב למעט. איז ווער איז אונטערגעשריבן דא? איז אזוי, ישראל חיים מנשה פרידמאן וואס ער וועפט שוין אסאך יארן, חיים אברהם דוב בער פלאהר ראש הכולל זכרון מנחם, נאכדעם צבי הערש מייזעלס, אב בית דין שאפראן, הלל וויינבערגער אב בית דין סעדרעהעל, סערדעהעל, שלמה יודא וויינבערגער, דער פאיער חזיר, דער וואס ער קען נישט חתמ'ען ווייל ער איז געי. עס איז א ספק צו ער איז געי, ניין ס'קען זיין זיין ברודער איז געי, דעם איידעם פונעם סקולענער רעבן, אנטשולדיגט איך מוז עס פארעכטן, און כסיל יודא פיליפס, דער פיליפס סקרו דרייווער. יעצט, איך האב געוואלט פרעגן, קודם כל, וואס האט עטס ענק צו מישן מיט ארץ ישראל? עס איז נישט קיין פראבלעם פון ענק, איך זעה נישט די ארץ ישראל'דיגע רבנים זאלן זיין אונטערגעשריבן. נאכדעם פארשטיי איך נישט, דעם זשופניק שוויץ איז נישט אזא חורבן ווי דאס?

זיי האבן געוואוט פאר די גיי לאו און ישראל חיים מנשה גייט אונטערשרייבן צו כסיל יודא פיליפס גייט אונטערשרייבן פיליפס איך פארשטיי דו האסט א פראבלעם דו האסט פארלוירן דיין שותף אין וועם דו פלעגסט שטופן און נאכער האסט פארלוירן דעם לייביש טייטלבוים האסטו נישט וואס צו טון גייסטו אונטערשרייבן אבער ווער פרעגט ענק עטס זענטס נישט קיין באלעבאס ביי קיינעם עטס נעמטס דא אלע פראגרעמס אלע מנוולישע זאכן הערטס אויף צו פארדרייען א קאפ יענער זאל נישט נעמען ער זאל נעמען אזויפיל געלט וויפיל די מדינה געבט און ער זאל בויען תורה, און פארטיג. כח הפועל בנפעל דאס האמער אונז אויכעט, סא דו ביסט נישט דער ווער דו קענסט רעדן. זיך אריינגעלייגט דא א פאר משוגעים, זיי גייען מסכן זיין די וועלט. שאפראן רב נעמט אויך די אלע פראגרעמס, ער האט אלע טרייפענע פראגרעמס, זיי האבן אלע צוגעוואוט דעמאלטס פאר די געי לאו, זענען געווען אינאיינעם גאנצע אלע אידישע קאמיוניטיס פון ווילימסבורג, אלע מיט די רבנים מיט אלע מוסדות, וואס פארדרייט עטץ א קאפ, ווער פרעגט ענק? כ'האב אפגעקאלט יעצט אויף ארץ ישראל, כ'האב געזאגט זאלסט אזויפיל נעמען וויפיל מ'געט, זאלסט אנפייפן אלע רבנים, וואס וועט זיין דער סוף? זיי קענען דיר גארנישט טון, ווילאנג דו דארפסט נישט אנקומען געלט פאר סאטמאר האסטו דאך נישט קיין פראבלעם, און ווען דו'סט דארפן אנקומען געלט פאר זיי האסטו עניוועי צו שפארן א מוסד ווייל זיי געבן נישט, זיי געבן נאר פאר קהל יטב לב אין ירושלים און פאר דעם און פאר יענעם, פאר די פאר גרויסע, די אנדערע באקומען טויזנט. שייקל, דאס איז א דזשאוק. סאו איך האב זיי געזאגט, לאך דיך אויס, רבנים זענען דרעטליגער, זיי לייגן זייער פעדער, מארגן וועלן זיי זאגן זיי האבן עס נישט אונטערגעשריבן, זיי ווייסן אפילו נישט דערפון, און איבערמארגן וועלן זיי לייקענען אינגאנצן אז זיי זענען שפרן רב, ער איז שפרן רב איז ער? א שפרענע בהמה איז ער, זיך געזעצט אויף זיין שווער'ס פלאץ, א אפגעפליקטע בהמה, א מושחת אין אלעמען, עניוועי. סאו דאס איז די די זאך פון די רבנים. איז דא דא געווען א סאושעל ווארקער, זי האט געזאגט פאר א מיידל דו טארסט נישט חתונה האבן, זי האט געזען איר מענטל העלט, האט זי געזאגט ניין זענען יויש זענען ארויס קעגן די פרוי אויכעט זעקס רבנים חתימות, וואס קומסטו ארויס? קענסט די מצב? און וואוסט נישט וואס צו טון? און דאס וויל איך ענק זאגן, ווען עטס זעטס א רב איז אונטערגעשריבן זאלט עטס וויסן אזוי, אדער האט ער באקומען געלט, אדער האט מען אים צוגעזאגט געלט, אדער וויל ער מען זאל זען זיין נאמען אז ער איז די רב פון די און די בית מדרש. באט דאונט ליסן טו דעם, זיי זענען קאראפטעד. פארפוילטע הינט, איינער גרעסער ווי דאס צווייטע, און אפילו ווען דו זעסט א הכשר פון א רב זאלסטו אויך וויסן אז כשר איז עס נישט. ס'איז דא איינער יענקל האראוויצער, מיינס א ידיד געווען אלע יאהרן, ער האט געארבעט ביי מיין שווער ביי די מצות, פון און פון נאך פסח ביז ערב פסח האט ער געארבעט ביי די מצות, ער איז געווען משגיח. און לעצטנס האט זיך געטון דארטן אז מ'האט אנגעהויבן צו קוישן אן רבנים, מ'האט געטון אסאך הענקי פענקי, און איינער איז ארויסגעקומען, ווייל ער איז געווען דער הויפט משגיח, ער איז געגאנגען זיי האבן אים ארויסגעווארפן, דאס איז דאך דער נייעסטער וועג וויאזוי מ'טוט, ווילסט נישט מ'ווארפט דיר ארויס, און נאכדעם גייט סאטמאר שרייבן א בריוו אז ביי אונז איז אידישקייט דאס העכסטע, אונז געבן מיר אן כבוד, און מ'זאל חלילה נישט באליידיגן קיינעם, חלילה נישט מאלעסטן קיין קינדער, אזעלכע ליצים וואס דאס זענען אז ס'איז נישט דא זייער גלייכן. ס'האט מיר אויך איינער געזאגט אז אין ארץ ישראל איז דא א נאמבער זירא סעווען טו טרי וואן עיט סעווען וואן פאר ניין וואס אז טאמער מ'לאט נישט דורך מיין האטליין קען מען אויף דעם קאלן דאס קאנעקט דיך צו אמעריקע אומזינסט און ממילא וועסטו קענען נוצן דעם האטליין יעצט איך האב עס נישט אויסגעטרייט איך קען נישט וויסן וויפיל דאס וועט דיך קאסטן די ענד אוו די דעי אבער אזוי האט מיר איינער געזאגט יעצט פון ארץ ישראל ער זאגט די בחורים טרעפן זיך אלץ וועגן וויאזוי צו הערן דעם האטליין ווייל אנעם האטליין קענען זיי נישט צוגיין צו א געהעריגן שבת. זיי זאגן אז ממש אן דעם האטליין זענען זיי אזויווי געשטארבן. יעצט איז יעצט אריינגעקומען א וויכטיגע טעלעפאון אז ר' משה הערש קליין דער גרויסער צדיק דער וואס גייט נאך זיידע ליבע איז אריינגעקומען אז ס'איז געווען איינער אין בני ברק וואס ער האט חתונה געהאט און ס'האט זיך געטון דארטן וועגן א גט בקיצור ער הייסט פייערבערגער. ער איז עפעס א משפחה מיט רבי חזקל רוט. על כל פנים איז מען האט דורך געפירט מיט די רבנות מיט אלע רשעות'ן מען זאל איינזעצן דעם אינגערמאן ס'איז א גאנצע מעשה באריכות און רבי אהרן איז אויך געווען דארט אינוואלווד און זי האט חתונה געהאט זי וואוינט ווייטער אין שיכון סאטמאר מיט אן אנדערן על כל פנים בין איך יעצט געוואויר געווארן אז דער מעין פיגור פון אנצוטון די רשעות און צו וויסן ווי צו גיין און צו וועם צו גיין מיט אלעם אלעס איז געגאנגען דורך משה הערש קליין. יעצט איז נתגלה געווארן קלונו ברבים, אזוי פירט עס דער אייבערשטער, ווער ס'טשעפעט מיט קינדער דער ברעכט קאפ. עניוועי, סאו דאס איז אויכעט א זאך, א שטיקל ווי מ'זאגט אימפראוומענט צו וויסן מיט וועמען אונז האנדלן מיר אלץ. א גוטן שבת.